א גוטן ערב שבת קודש פרשת משפטים, די וואך האט דער שיעור צוויי חלקים, דער שיעור וואס ס'קומט יעצט איז חלק א'. קודם פאר איך הייב אן דעם שיעור האב איך געוואלט זאגן אז כ'האב באקומען א קוועסטשען פון א גרויסן רב, און ער האט געוואלט וויסן אז כ'האב געזאגט, כ'מיין אז ס'איז א תנא דבי אליהו ערגעץ פרק לב, כ'האב נישט געדענקט, אבער כ'האב געזאגט אז כ'געדענק. נישט. אבער למעשה מוז דאך דער שיעור אנגיין. איז דא אזאלכע מענטשן וואס זיי זאגן ניין ס'איז נישט דא אזא זאך זיי ווילן וויסן ווי ס'שטייט. עניוועי, כ'האב נאכגעקוקט ווי ס'שטייט, ס'שטייט אויף צוויי פלעצער. איינס איז אין ילקוט שמעוני און אויף חומש פרשת צו, רמז תפ"ח, דיבור המתחיל מבניו יעשה אותה, שטייט דא אזוי. די גאנצע אריכות וועל איך נישט זאגן, כ'וועל נאר זאגן וואס איז נוגע לענינינו, אמר ר' אלעזר בר חביבה, פעם אחת לשישים שנה או לשבעים שנה, איינמאל אין זעכציג יאר אדער זיבעציג יאר, מביא הקדוש ברוך הוא ברענגט דער אייבערשטער דבר גדול בעולם, א גרויסן מארד, ומכלה את הממזרים, און ס'טוט פארלענדן די ממזרים. זאגט ער אבער דער מדרש דא, דער ילקוט שמעוני, ונוטל עמהם כשרים, און ס'נעמט מיט ערליכע מענטשן אויך.

מביא לעולם אפילו ווען דער אייבערשטער ברענגט חלילה שלעכטס אויף דער וועלט בחכמה הוא מביאה ברענגט ער עס מיט חכמה אזוי אז אפילו ווען ער שטראפט שטראפט ער סיי די וואס זענען נישט זינדיג און סיי די וואס זענען זינדיג מען זאל נישט וויסן ווער עס איז געווען זינדיג און ווער נישט. יעצט זאגט דא די ווייטער דער ילקוט שמעוני זאגט ער אזוי רב הונא אמר רב הונא זאגט אין ממזר חי יותר משלושים יום א ממזר קען נישט לעבן מער ווי דרייסיג טאג. וועגן דעם ער גייט ארויס פון ספק נפל ביי דרייסיג טאג, יעצט אין דעם איז אויך דא א גאנצע אריכות, ווייל ס'שטייט אז א ממזר אינו מוליד, און מ'זעהט דאך ס'איז יא דא וואס האבן געהאט קינדער, ס'איז דא זייער א גאנצע לאנגע אריכות וועגן דעם, צו איז נאר ווען ס'איז מפורסם צו ווען ס'איז נישט מפורסם, אבער דער אייבערשטער איז נישט דא דיר אויסצוזאגן יענעמ'ס רשעות, עניוועי, יעצט איז דא דער ילקוט שמעוני וואס כ'האב ענק יעצט געזאגט, דעס שטייט אין חומש אין פרשת צו, רמז תפ"ח, דיבור המתחיל מבניו יעשה אותה. עס איז אויך דא א ילקוט שמעוני אין מלאכי אין רמז תקפ"ט, דיבור המתחיל וישב מצרף ומטהר, איז אמר רבי שי' בן לוי, כסף מטהר את הממזרים, שנאמר מצרף ומטהר כסף. מה מגישי מנחה בצדקה? וואס הייסט עס מגישי מנחה בצדקה? אמר רבי יצחק, זאגט רבי יצחק, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא ישראל, דער אייבערשטער מאכט א צדקה פאר אידן, שמשפחה שנטמעה נטמעה, אז א משפחה וואס איז שוין אויסגעמישט און קיינער ווייסט נישט, איז טוט זי דער אייבערשטער נישט פארלענדן. זאגט דא ווייטער דער ילקוט שמעוני, אמר רב אלעזר, אחת לששים או לשבעים שנה, איינס צו זעכציג אדער זיבעציג יאר הקדוש ברוך הוא מביא דבר גדול לעולם דער אייבערשטער ברענגט א גרויסן דבר א מארד אויף די וועלט און מכלה את הממזרים די זעלבע וואס איז געשטאנען פריער ונוטל עמהם כשרים שלא לפרסם את החטאים אמר רבי יהושע בן לוי דאס איז וואס עס שטייט במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת מען זאל נישט וויסן צו ער ברענגט אן עולה צו א חטאת כדי שלא לפרסם את החטא סא דאס האב איך יענעם געזאגט דו האסט טאקע נישט קיין טענה דבי אליהו און אזוי ווי אהרן וואלף האט גראד נאכגעקוקט אז סאיז נישט דא קיין פרק ל"ב נישט אין אליהו רבה נישט אין אליהו זוטא סא אלעס איז אמת אבער הער אויס איך האלט עס דא אינמיטן באישון לילה האלט איך עס צו מאכן מפי הזיכרון האט זיך מיר אזוי צוגעדאכט אז די פרעגסט האב איך דאך געמוזט מיך נעמען די מי און די צייט עס ארויסצוזוכן. יעצט כ'האב געוואלט רעדן, ס'איז דא פיקטשערס, מען קען עס זעהן ישיבה ווארלד נוז, ס'עט זיין איבעראל אויף אלע בלאגס, ווי ס'האט אפגעברענט די סאטמארע מצה בעקערי אויף בראדוועי, יעצט כ'וויל ענק זאגן א זאך, איך וויל ענק זאגן, מצות אז זיי ווערן נאס, ווערן זיי חמץ, ווייל טאמער ס'איז נישט געהעריג אויסגעוועלגערט, דאס איז פארוואס מען עסט נישט געבראקטס, סא אמאל בלאזט זיך עס אן, ס'איז דאך געבליבן אביסל מעל, קיינער וואלט נישט געוואלט עסן אויף זיין סדר מצות וואס זענען געווען דורכגעווייקט מיט וואסער, יעצט קוקטס אויף ישיבה ווארלד נוז וועט איר זען ס'איז דורכגעווייקט די גאנצע אינווענטארי מיט וואסער, יעצט אפילו די וואס עסן געבראקטס עסן ווייל זיי האלטן אז ביז אַכצן מינוט איז נישט דא קיין געבראקטס מען איז נישט אזוי מקפיד אויף יעדן טראפ וואס פאלט אריין ווייל ביז אַכצן מינוט נעמט מען שוין אראפ דעם טיש און מען קען וואשן די דישעס, ס'איז דא וואס זיי מאכן קניידלעך אויך, ס'איז אמת אבער ביי אונז איז דאס אנגענומען זייער הארב. יעצט אונז האמער א פראבלעם אז אהרן'ס מצות איז געווייקט געווארן ווען ס'איז געלעגן אין דער ערד, די קערנדל איז געלעגן אין אריזאנע און ס'האט זיך געווייקט, כ'האב געוואלט וויסן וואס איז מיט די מצות וואס איז יעצט געווייקט, יעצט וואס געווענטליך וואס עס גייט איז אזוי, מיר האט דערציילט א שוחט וואס שעכט פאר די רבנות, ער האט'ס נישט מיר פארציילט ער האט'ס דערציילט פאר זיינס א מחותן אבער יענער האטס מיר נאכפארציילט, ער שעכט פאר די רבנות, ס'קומט אזוי סוף פ ווי מען זאגט עונה פון די שחיטה פאר פסח, שיקט די עדה החרדית ארויס שליחים און זיי קויפן אלעס וואס די רבנות טארפעט, ביי זיי איז דאס כשר, ביי די עדה איז עס כשר, אמאל איז געווען די עדה ביי די רבנות אויך, אמאל, מען האט זיך צוטיילט און צושלאגן, יעדער געמאכט ביזנעס, ס'איז אלס באלאוני די גאנצע זאך, און דאס טיילט מען די שחיטה אין ארץ ישראל די גרויסע קמחא דפסחא, און אפאר אידן באצאלן פאר דעם, ס'איז טריפה, איך זאג נעבעך ס'איז אזא רחמנות אויף די אידן. לא די די לא אז א מענטש שטייט מיט קינדער ס'איז נישט צו געבן צו עסן געבט מען זיי נאך טרייפות אויכעט א חוצפה וואס דא גייט פאר איך האב אמאל געזאגט אז די מצות איז אויך די זעלבע מיר דערציילט איינער וואס ארבעט ביי די מצה בעקערי אז די אלע שוואכע מצות געבט מען אוועק פאר קמחא דפסחא פאר פֿינף, זעקס, זיבן און אַכט און צען דאלער א פונט. איז געגאנגען איינער ווערטהיימער, איינער פון די סאקמערע הויכשטאפלערס, און ער האט זיך ארויפגעשטעלט אויף א רעדיא און האט מיך באשמוצט אז איך האב עס געזאגט און יענער האט מיך אויפגעקאלט, עטס געדענקטס אמאל ס'איז געווען א גאנצע זאך כ'האב גערעדט אויפן רעדיא? פארשטייסט? דאס איז סאקמער. קודם הגנה איז התקפה. קודם טו איך וואס איך וויל, נאכדעם וועל איך יענעם אטאקירן. כ'וויל אייך זאגן רבותי ס'עט זיין מצות דורכגעווייקט ס'איז א שאלה פון חמץ אויף די מצות אפילו ס'איז שוין געבאקן און טאמער ס'איז נאך געווען די מעל איז געווארן נאס דאס איז חמץ דאורייתא לכל לכל הדעות איז במילא שפיל מיר זיך דא ארום מיט איסורי כריתות עטס ווייסט אז חמץ אין פסח איז כרת כ'האב אמאל מסביר געווען וויאזוי דער אייבישטער פארלאנגט פון אונז אז מ'זאל אפהיטן די תורה מהפוך להפוך מיט אנדערע ווערטער. א איד מאכט א חשבון אז מעהל און וואסער איז חמץ, כ'וועל נישט עסן מעהל און קיין וואסער א גאנץ פסח, כ'קען מיך באגיין, צו די דער ישמח משה האט נאר געגעסן די כזיתים, מער האט ער נישט געוואלט טאטשן מצות, כ'הער אז די ווילנער גאון האט אויך אזוי געטוהן, זאגט דער אייבערשטער ניין, בערב תאכל מצות דו זאלסט נעמען מעהל מיט וואסער וואס איז חמץ גמור, נאר איין זאך, זאלסט וואטשן ס'זאל נישט זויער ווערן, זאלסט וואטשן אויף די אכצן מינוט, א שיעור חמץ. און דאס איז וואס מען דארף פארשטיין דא, מען גייט זיך אראפזעצן צום סדר און אויב די מצות איז נישט כשר ביסטו מכשיל יענעם מיט איסורי כריתות, ס'וואלט בעסער געווען ווען עסט אינגאנצן נישט קיין מצות, נאר אונז דארף מען דאך מאכן געלט, מען האט יעצט אריינגעלייגט א מיליאן דאלער אין די בעיקערי איבערצופיקסן, און די מיליאן דאלער מוז מען צוריק נעמען, און מען קען נישט נעמען אזא גרויסן לאס, קען זיין מען האט דירעקט געמאכט דעם פייער, קען זיין ס'איז דא פייער אינשורענס, איך ווייס שוין היינט גארנישט, אנדערע זאגן אז מען האט פארשטאפט אפאר. פענסטערס, צוואת רבי יהודה החסיד, אה, איט לוקס מאר דען דעט. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך, אין מיין לעבן האב איך נישט געזעהן אז א מצה בעיקערי זאל נישט האבן קיין השגחה. סאטמארע מצה בעיקערי ווען דער רבי האט געלעבט איז געווען דער רב לוי פלעגט זיין דער בעל מכשיר און נאכדעם איז געווען דער פריימאנער רב, דער רבי פלעגט זיי ארויסשיקן זאלן איינקויפן די מעהל, היינט נישט דא קיין שום השגחה אויף די אלע זאכן. ס'איז דא אפאר סאטמארער אידן וואס לעבן פון סאטמאר וואס זיי שיקט מען ארום, און די זעלבע דוד ראזענבערג, דוד ראזענבערג לעבט פון סאטמאר, מ'האט אים געוואלט ארויסווארפן, מ'האט אים צוריק גענומען, און ממילא איז ער היינט אונטער סאקמער, און וואס סאקמער זאגט מוז ער זאגן אז ס'איז גוט, ברוך הוא וברוך שמו אמן. קען זיין דאס גאנצע וואס מ'האט אים ארויסגעווארפן איז געווען א נסיון ער זאל שוין אויפהערן מיט די אלע מצות אן א הכשר, ווער געבט א הכשר היינט אויף די מצה בעקער? דער דיין? גיי אריין פרעג אים וואסערע א ברכה מ'מאכט אויף.

פלייש אז דו האסט נישט געזאלצן געהעריג איז דם שבישלו דרבנן, חלב דאס איז אן ערנסטע פראבלעם, קענסטו דאך עסן פלייש נאר וואו ס'איז נישט דא די חלב, איז במילא איז ס'דארף טאקע האבן א מורא'דיגן שטארקן הכשר ווייל מ'רעדט דאך פון כריתות, אבער ס'איז גארנישט אזוי הארב ווי זיך אראפצוזעצן פסח ביינאכט און עסן חמץ, דאס איז די הארבסטע איסור וואס איז דא און דו קענסט עס נישט עוואוידן, יעצט זאלסטו עוואוידן דעם ענין פון חלב? קענסט עסן טשיקן, ביי טשיקן איז נישט דא קיין חלב, אפילו דו האסט עס נישט כשר געזאלצן, יעצט איז נישט קיין היתר, ווייל דם שבישלו איז דרבנן, א דרבנן בלייבט עס, אבער קיין דאורייסע איז עס נישט, חמץ אין פסח איז א דאורייסע, אז די מעל איז געווארן נאס איז עס א דאורייסע, און דאס איז א מורא'דיגער פראבלעם וואס דא גייט פאר, די בעיקערי אפערעיט שוין יארן אן א הכשר, מיט מיט זיין טאטן האט זיך קיינער נישט געטרויעט זיך צו קריגן, און מיט דוד'ס טאטן ר' אידל, און מיט דוד'ן קען זיך אויך קיינער נישט קריגן, ער פארמעסט זיך מיט יעדן תלמיד חכם אין שטאט. געשמאק. עס איז קלאר און דייטליך, ער איז א גאון עולם, ער שרייבט שאלות ותשובות, נאר ער מוז ארבעטן פאר די פארטיי. אלע מצות גייען יעצט זיין כשר, מען זעט אין די פיקטשערס ווי עס איז געווייקט דורך און דורך, און מען וועט זאגן מילא איז נאר געבראקט, עס איז נישט געפערליך, עס איז נישט אהער, עס איז נישט אהין, עטס וועט זעהן וואס דא גייט זיין, עס איז א מורא'דיגער חורבן, ווען סאטמאר וויל האבן א כשר'ע בעקערי זאלן זיי אריין נעמען א שונא, א מענטש וואס עס האקט אויף זיי, און זאל זאגן פאר דעם רב הער אויס, אלעס וואס מען דארף צו טוהן זאלסטו טוהן, נישט יעצט. די יאר וועט שוין נישט זיין קיין כשר'ע מצות, ס'איז א הפסד מרובה, מען מעג דאך לכל הדעות דאס מתיר זיין לויטן סאקמערע שלחן ערוך. פארוואס האט רבי אידל אריינגעווארפן דעמאלטס די קלייבן? ער האט געוואלט שפארן אפאר טאלער פאר די קהילה, געב נישט קיין צדקה, געב נישט אומזינסט, און און שפאר נישט פאר די קהילה. און נאכדעם ווי דא איז געהערט געווארן אז ס'קאסט דרײַסיק דאלער א פונט מצה, קען זיין וועגן דעם איז געשען דער פייער, דער אייבערשטער האט געזאגט אז איך ברויך ענק נישט האבן ענקערע מצות.

דרײַסיק דאלער, צוויי טעג זעכציק דאלער, און אז ער האט צען קינדער מיט איידעמען מיט שנירן מיט אייניקלעך, און איך האב אמאל געהערט פון ר' מאטעלע, און כ'זאג ענק קוואוט, איינער זאל מיר זאגן אז דאס איז נישט אמת, שפיי איך אים אין פנים. ר' מאטעלע האט געזאגט אז אין גרויסווארדיין איז געווען דאס ארעמקייט גרויס, און ס'איז נישט געווען גענוג קיין געלט צו געבן פאר די קינדער, מצה האט מען געגעבן מ. שין מצה, מאשין מצה, אזוי האב איך געהערט אליינס ווי ער האט געזאגט, אלע אונטער די בר מצוה די קינדער, יונגלעך און מיידלעך האבן בה געגעסן מאשין מצה, און דאס איז שוין געווען א הויף פון וויזשניצער רב סרולטשי גרויסווארדיין, ווי לייגט מען זיך אן אויף ארעמע לייט דזשאסט ביקאוז יו געטינג עוועי וויט איט ווייל ס'איז דא אפאר שקצים וואס זיי פירן היינט די בעיקערי, איטס אנבעליוועבל, די זעלבע שקצים האבן פארקויפט דעם פארקינג זעכציג טויזענט דאלער האט ער פארקויפט א קאר פארקינג, און ער האט געמיינט ער איז א חכם, יעצט וויל מען אים נישט געבן א סערטיפיקעט אוו אקיופענסי ווייל ער האט נישט פאר זיינע קארס פארקינג, אזוי עט ענק דער אייבישטער אלע צונעמען דאס געלט ענק פונעם געלט און דאס געלט פון ענק, וואטש ענד סי, אזאנס זאל מען טון, בסך הכל דארף די מצות קאסטן די זעלבע פרייז ווי די מאשין מצות, איך זע נישט ווי ס'ליגט דא די גרויסע געלטער, איי דזשאסט דאנט סי איט, ווייל מען גייט ארום זוכן ווייץ? איי דאנט סי איט, ווייל דער ריחיים של יד איינער דארף עס דרייען?

יעצט האב איך ענק געזאגט, מיט פלייש קען מען זיך אן עצה געבן, מען עסט טשיקן, מען קען אליין גיין דא צום שוחט, מען קען גיין צו קאהן צום בוטשער, צו אנדערע פלעצער ווי מען שעכט, מען קען זיך אן עצה געבן מען זאל האבן כשר פלייש, ס'איז שווער אבער מען קען, מיט מצה קען מען נישט, מען קען נישט גיין לויפן נאך נאך די פעלדער זעהן צו ס'איז שמירה משעת קצירה, מען קען נישט טוהן די אלע פאכן וואס ס'איז דא אין די מצה, מוז מען זיך פארלאזן אויף די קהילה און אויף די פראפעשענעלס, און דארט סקרוען זיי אונז אזוי ביטער, אז ס'איז נישט דא דער גלייך. ס'איז ממש, ס'איז נישט דא דער גלייך. יעצט, העסטו דאך מיינען אז סאטמאר מיינט דאך דעם אייבערשטן מיט דעם, וועל איך ענק זאגן א ראיה אז זיי זענען שקצים און רשעים. מיט אכט ניין יאר צוריק ווען ס'איז ארויס דער חרם אויף מיר, בין איך אריין צו דעם שייגעץ דוד'ן און כ'האב אים געזאגט איך דארף האבן צען פונט מצות. כ'האב מיט דעם מענטש אייביג געהאנדלט.

איז דא דא איינס פון צוויי זאכן, אדער ס'איז נישט טאפ קוואליטי מיט כשרות אדער מיט אלטע סחורה, ס'קען זיין ס'איז פון פאראיאר, ווער ווייסט, מ'ווארעמט עס איבער. אדער מאכט איינער דא א מינט וואס מ'טאר דאס נישט צולאזן. יעצט כ'האב געהערט פון איינעם אז ס'איז געווען איינער וואס האט אריינגעטראגן זיין אייגענע מעהל, ער האט געוואלט באקן, און די מעהל איז נאס געווארן, ווייל ס'איז געווארן נאס פון דעם פייער, כ'מיין די פייערלעשערס האבן געגאסן וואסער. זענען זיי געקומען, זיי האבן געזאגט מען קען עס אביסל ארומשיילן מיט אראפנעמען דארט ווי ס'איז נאס, הע הע, איר ווייסט, איף איט וואס מיי דעסיזשן וואלט איך געזאגט עס נישט קיין מצות היי יאר, דא שייל נישט ארום ווייל דו קענסט עס נישט שיילן און דאס איז דזשאוקס, בקיצור, שפילט מען זיך שוין ווידער מיטן אייבערשטן דזשאוקס, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, ס'איז געווען איינער, ער האט געארבעט אין די מצה בעקערי, ס'האט מיך זייער געהארט אז ער ארבעט דארטן, ווייל אויף טרופ עוועניו פאר מ'האט איבערגעבויעט דארטן די אלע הייזער, דארטן איז געווען א באטע זונות, אלע זונות אין אזעלכע פארלאזטע געגנטן שטעלן זיך אראפ און זיי זוכן קאסט, ס'איז געווען איינער וואס האט געארבעט יארן אין די מצה בעקערי און ער געארבעט אין קעמפ, ער האט נישט קיין קינדער, מסתם ווייל ער געשטיפט מיט די זונות נישט מיט זיין ווייב. כ'בין אריין צו דוד'ן כ'האב עם געזאגט טאמער ווארפסטו עהם נישט ארויס געב איך ארויס פיקטשערס און מ'האט עם געכאפט זיצן מיט א זונה אין די קאר. ענדליך דוד האט זיך געבויגן און מ'האט עם ארויסגעווארפן. און כ'בין געגאנגען באקוקן אנדערע בעיקעריס וויאזוי ס'גייט צו האב איך געטראפן אז ער איז אין קערעסטיר אין באדראג קערעסטיר מצה בעיקערי דארט אויף לינטש סטריט. בין איך דארט אויך צוגעגאנגען צו יענעם כ'האב עם געזאגט ווארף עהם ארויס און זיי האבן נישט געוואלט עם ארויסווארפן. יעצט איך וויל וויסן איין זאך, דוד דו האסט טאקע דעם מענטש ארויסגעווארפן, אבער איך וויל דיך פרעגן, וויפיל אזאלכע זיצן און שפילן דארטן א גאנצן טאג, ס'איז דארט דא יונגלעך, ס'איז דארט דא מיידלעך, ס'איז דא אויבן, ס'איז דא אונטן, מען נעמט ארויף א בחור, מען טראגט אראפ א בחור, מיר האט דערציילט איינער פאר צוויי יאר צוריק, כ'האב עס געהאט אויפן האטליין, אז ס'איז געווען אין א מצה בעקערי, וואס מען פלעגט דארטן עמטליך גיין שפילן זיך, מען האט גענומען די יונגע בחור'לעך דארטן, מען האט אריינגענומען די לאבוצעס, זיי געגאנגען זיך שפילן ביי לאנטש, ווער ווייסט צו זייער הענט איז נישט געווען פול מיט זרע, ס'האט זיי איינער געוואטש זאל מען עס וואשן? ס'קען זיין אז אין די אלע באהעלטענישן האט מען זיך דארטן געשפילט מיט זנות, דוד, דער אייבישטער האט אונז געגעבן א ווארנינג, אזוי טוט ער אייביג, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו, קודם געט ער א ווארנינג און טאמער פאלגט מען נישט זיין ווארנינג, דעמאלטס קומט ער אריין ביג טיים. דוד, קוק וויאזוי דו זעסט אויס. חזקי דיין ברודער האט מטמא געווען גאנץ קליימער, גאנץ קליימער מיט אלע קינדער. זיי שרייען נאך היינט זומער אז זיי זענען פגוע פון חזקי. דיין ברודער וויגי זיצט דארט מיט די מיידלעך און רופט זיי ביים ערשטן נאמען. דוד, איטס טיים טו סטאפ דיס גארביטש אפילו אין סאטמאר. ווייל דער אייבערשטער האט נישט מורא פאר סאטמאר אויך נישט. ווייסטו פון דעם? יעצט איך וויל פארשטיין. דארט איז דאך דא מעל אין די טויזענטער פונט. דאס אלעס גייט מיר יעצט כשר'ן, און וואר? קיינער וועט נישט זאגן אז ס'איז חמץ אז ס'האט עס אנגערירט? איינס טאר מען דאך נישט נעמען ווייל די קערנדל האט זיך געווייקט אין וואסער, און דאס מעג מען יא נעמען, וואס? אפשר צום אריינלייגן אינעם אויוון צום אביסל אויסטריקענען? קיינער איז דא נישט באגלייבט, קיינער זאל נישט קויפן פון סאטמארע מצה בעיקערי איין מצה, ביקאוז זיי זענען נישט באגלייבט. קיינמאל, זיי האבן נישט קיין הכשר, און בפרט נאך יעצט זענען זיי זיכער נישט באגלייבט, ווייל ס'איז ווי מען זאגט א שעה דחיקא, מען רעדט דא פון מיליאנען דאלער, ווירטשועלי מיליאנען דאלער, ווייל ווען מען ארבעט אויף דעם מעיל און מען פארקויפט פאר דרייסיג דאלער א פונט איז עס מיליאנס אוו דאלערס. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט אזוי ווי איך זאג אייביג אז מען לערנט זיך פון א דורכפאל איז עס אן איבערלעבעניש, טאמער לערנט מען זיך נישט איז עס פארפאל. יעצט, מען האט ארויסגעגעבן אין ארץ ישראל אז ווער ס'האט נאך געהאט צו טון מיט דעם קאראקאסער חזר זאל זיך קומען מעלדן, למעשה איז שוין געקומען גאנץ אסאך מענטשן, און מען האט געמאכט א שטערקערע כתב אישום, מען האט אים מער ווי מען זאגט פארדאמט, און ער וועט מוזן אויף דעם אלעם ענטפערן, און איך וויל אז דער עולם זאל הערן וואס דא גייט פאר, ווייל פון דעם וועט מען זיך אויסלערנען גרויסע זאכן. וואס איז געווען איז אזוי, קודם איז ער דארטן נישט חוקי, ער איז דארטן נישט לויטן געזעץ, ער האט נישט קיין וויזע דארט צו זיין. יעצט, מען האט געמאכט גרויסע חקירות און ס'איז ארויסגעקומען אז ס'איז דא אויף אים געפערליכע עבירות און איומים, ער האט געסטראשעט און הטרדה, און אויכעט ער האט פראבירט צו טון אסאך שלעכטע זאכן, נישט אלץ איז אים געלונגען, און לאמיר אביסל אריינגיין, ס'איז געווען א פֿופֿצן יעריג אינגל, איר הערט א פֿופֿצן יעריג אינגל, און זיי האבן גענומען א, אין ארץ ישראל גייט מען, מען זעצט זיך אריין אפאר אידן אין איין טעקסי, און ווען דער דרייווער איז ארויס אין א תחנת דלק, דאס מיינט ער איז געגאנגען קויפן געזאלין, איז ער געגאנגען און ער האט געטאטשט דאס אינגל, א פרעמד אינגל וואס ער קען אים נישט, זיי האבן געשערט א טעקסי, ניין, אין ארץ ישראל איז א נארמאלע זאך אז מען שערט טעקסיס. מורא'דיג. נאכדעם איז ער געגאנגען צו א ראש ישיבה, און ער האט זיך פארגעשטעלט אז ער איז א רעבע, און ער וויל פשוט מחזק זיין די תלמידים אין די ישיבה, און ער וויל זאגן א שטיקל א שיעור, אביסל מוסר, א דרשה. נאכדעם איז ער געגאנגען און ער האט געהאט טעלעפאנים פון די בחורים, ווייל ווייסט דאך, מען זעט איינער זאגט גוטע זאכן וויל מען רעדן מיט אים, און ער האט זיי געזאגט קומטס אהיים צו מיר אין שטוב און איך וועל דארט מיט ענק לערנען. איינער פון די תלמידים וואס איז געקומען פאראויס, ס'קען זיין ס'איז געווען אסאך, איז געקומען צום ראזנבוים אין שטוב. דארטן האט ער מיט אים געטון די ארגסטע זאכן, משכב זכר, מיט הוצאת זרע, מיט אלע זאכן, און ער האט אויך געזאגט, איך וועל מיך אויסטון נאקעט, און דו טו דיך אויך אויס, און איך וועל מאכן מיט דיר פיקטשערס. יעצט פארוואס דערצייל איך דאס? ווייל דאס איז איינע פון די וועגן וויאזוי די חזירים כאפן אריין מענטשן. ווען ער כאפט א פיקטשער מיט דעם יונגל קען שוין דאס יונגל נישט קומען טעסטיפייען. פארוואס? ווייל ער וואלט זיך געשעמט, ער וואלט געזאגט וואס הייסט, דו האסט דיך דאך אויסגעטון, דו האסט דאך מיך אויסגעטון, עטס קענטס דאך די מעשה, ברוך מאטכע האט געשריגן אז סרולי רובינשטיין האט עהם גאר געפאטשקעט, און אז ס'איז נאך דא א פיקטשער, איז שוין א גאנצע ספק ווער ס'האט וועם געפאטשקעט, ווייל דאס יונגל איז דאך אויך שוין אין די יארן, ער איז שוין אויך נישט קיין קליין יונגל. סאו וועגן דעם וויל איך דאס אלעס מסביר זיין זייער באריכות, יעצט נאך א זאך, ער איז געקומען אז ער איז א ראש ישיבה, ווי לאזט א ראש ישיבה אריין א מענטש וואס האט נישט געהאט אינפארמעישן אויף אים, און וואס טוסטו ווען ער רעדט דברי מינות און כפירה, און וואס טוסטו ווען ער מאכט א א רוח אין די ישיבה קעגן דעם ראש ישיבה, איך וויל ענק זאגן, מען קען נישט אריינלאזן סתם א מענטש רעדן, דאס איז מורא'דיג זייער א גרויסע סכנה. ס'אינטערעסאנט, איך וויל רעדן וועגן טשיילד סעקשועל אביוז האט מען מיך אין ערגעץ נישט אריינגעלאזט.

אה אין יעדע סטאר איז דאך דא היינט ווידיאו, ער ווייסט נישט, מען טאר דאך נישט, די רבנים האלטן דאך אז מען טאר נישט קוקן אויף ווידיאו. יעצט, איינמאל איז ער אריין אין א סופערמארקעט אין טבריה, און ער האט געזאגט פארן מענטש וואס ער פארקויפט דארטן ביי די קעש רעדזשיסטער אז ער זאל אנטון תפילין, ער האט דאך נישט געלייגט היינט קיין תפילין, איז ער געגאנגען אינמיטן אין מחסן, נישט אינמיטן סטאר לייגט מען נישט קיין תפילין, און ער האט געהאלטן אינמיטן זאגן קריאת שמע, דאווענען, און האט איהם געטאטשט דעם פיפיק. ס'איז אנבעליוועבל! און ס'ווערט ארגער ביי די מינוט! רבותי! דער רבי ווען ער האט געזאגט דעמאלטס און מ'האט אים געזאגט אסאך מענטשן ווערן בעל תשובה זאל מען ווען צו לייגן טלית און תפילין ארץ ישראל, האט דער רבי געברענגט דארטן אז טאמער נישט ס'איז נישט דא קיין גוף נקי איז עס גארנישט ווערד, און נאך האט דער רבי געברענגט. ס'איז דא א חזל אז זיי האבן זיך באהאלטן אונטער טלית און תפילין זיי האבן געדאווענט א גאנצן טאג אזוי האבן זיי צוגעגנב'עט געלט פון מענטשן ווייל מ'האט ביי זיי געהאלטן אז זיי זענען טראסטווארדי. ס'איז. רבותי דאונט בעליוו עניטינג ווען ער פארקויפט דיר עניטינג גלייב עס נישט יעצט דער מענטש אינמיטן דאווענען פרעגט אים ביסט משוגע איך בין א פארהייראטער מענטש קומסט מיר פארקויפן תפילין איך זאל לייגן און דו טאטשסט מיך זאגט ער אזוי ווייזן אידן אהבה איינער צום צווייטן פאר אן אנדערן קרבן האט ער געזאגט איך וויל דיר זאגן א איד האט ליב אן אנדער וויאזוי ער טאטשט אים סעקשועלי ס'איז אנבעליוועבל מיט איינעם האט זיך געהאלטן אינמיטן שפילן מיטן פיפיק און ער זאגט אים זעסט אזוי האט מען ליב א צווייטן. דאס אלעס קומט יעצט ארויס? ס'איז אנבעליוועבל! עניוועי, זיי לאזן אים נישט ארויס, ער זיצט. יעצט כ'האב הנאה אז די אידן אין באטאר עלית וואס האבן מיך דעמאלטס ארויסגעווארפן אז עס הייסט ס'איז לשון הרע און ס'איז שייק און איך זאל זיי ברענגען ראיות האב איך זיי געזאגט איך געב דיר דעם נאמבער פון זיין תיק דא אין אמעריקע, ניין איך זאל עס ברענגען זאג איך ווייסטו וואס זאל ער מאלעסטן דיך און רעיפן דיין ווייב און דיין ווייב וועט שפרינגען פון באלקאן דעמאלטס זאלסטו קומען צו מיר.

אנגעפאנגען פון סאטמאר און אויסגעלאזט אין וויזשניץ און געגאנגען דורך בעלז און דורך נאך אפאר חסידות'ער, און אפילו ס'איז דא יעצט ערנסטע רעבעס, למשל ר' מאטעלע קען זיין ער איז אן ערנסטער מענטש, אבער סרול זיין זון, און די זעלבע דער בעלזער, די בעלזער קען זיין ער איז אן ערנסטער מענטש, יעצט האבן מיר נישט אויף אים קיין שלעכטע היסטערי, אבער יעצט האט ער דעם זון א ר מרדכי'לע, זיי לאזן אונז איבער אזא טינופת. ס'וועט זיין א שווערע דזשאב אז משיח זאל דעם טינופת קענען קלינען. עטס ווייסט פארוואס? ווייל די וואס זענען אוועקגעגאנגען פון אידישקייט זענען דאך שוין נישט דא. אבער די וואס זיי פארקויפן נאך דעם אייבערשטן מיט תפילין, מיט סופגניות, מיט הדלקת נר חנוכה, מיט די העט זיין אביסל שווער. עניוועי, משיח זאל זיך זארגן, ער העט שוין מאכן ארדענונג. כ'האב דירעקט עס ארויף געלייגט ווייל איך וויל אז דער עולם זאל אנהייבן צו פארשטיין די חברה קומען נישט צו און זיי נעמען ארויס דיין פופיק מיט זייער פופיק און זיי ציען אראפ די הויזן מיט כח און זיי שטופן אריין, ניין זיי האבן א סיסטעם און דאס איז דער חורבן. מ'דארף אויסלערנען די קינדער אפילו יענער פארקויפט דיר אידישקייט זאלסט מיט קיינעם נישט גיין אין א ווינקל און ערגעץ אונטן אין א שול און אין די זייט און אזוי ווייטער. כ'האב נאר געוואלט אביסל מסביר זיין פארן עולם אז דו לייגסט א מוקש, א מוקש דאס מיינט א שטרויכלינג, א באמבע, און קיינער זעהט נישט, און דו ווייסט נישט ווי ס'איז, ווען דו גייסט אמאל צוריק אויף דעם וועג פלאצטו אויף אויף די אייגענע באמבע. ס'איז דא א מעשה פון עפעס א שווארצער וואס דער מאן איז אהיים געקומען און ער האט געטראפן אין זיין הויז א שווארצן, יש אומרים אין בעט, יש אומרים אין שאוער, נישט קיין חילוק, די פרוי איז געווען מיט א בראַ, אן א קלייד. יעצט, ס'דא דא אן ערנסטע פראבלעם צו די פרוי האט נישט מזנה געווען. ס'איז אן ערנסטע פראבלעם. יעצט, ס'האט הלכות, טאמער זי איז אן אשת כהן, איז אפילו א גוי האט מיט איר געוואוינט איז אויך אסור לבעלה, און אפילו ס'איז געווען בכפייה, ס'איז נישט געווען ברצונה הטוב, איז אויך אסור לבעלה. ס'האט אין דעם הלכות. יעצט אין מיר איז נישט אינטערעסאנט די גאנצע זאך, ווייל נישט איך שרייב גיטין, און נישט איך זוך א פרוי וואס איז א גרושה חתונה צו האבן, אבער איך וויל רעדן דערפון. אויב עטס געדענקטס, פאר דריי וואכן צוריק האב איך געזאגט א שיעור שובבים, האב איך געזאגט אז יעדער טאטע און יעדע מאמע, דאס הייסט יעדע האסבענד און יעדע ווייף, זאל אריינלייגן הידען קעמערעס ביי זיך אינדערהיים. ס'איז אזוי קליין ווי דיין באטן פון דיין העמד. פארוואס האב איך עס געזאגט? נישט ווייל איך וויל אנמאכן א קנאה-שנאה צווישן א מאן און א פרוי, נאר ס'איז דא יעצט א פרשה, איך האב עס גערעדט דערפון פאר צוויי וואכן צוריק, וואס א קינד איז זייער קראנק געווען, מ'האט אים אריינגעברענגט אין שפיטאל, ס'נעמט א טאג ביז מען געבט אלע מינע מעדיקעישאנס, ביז מען מאכט אלע טעסטס, מען האט אים גארנישט געטון, ער האט אנגעהויבן געזונט צו ווערן. האבן די דאקטוירים אנגעהויבן צו טראכטן ווער ווייסט וואס דא גייט פאר. בקיצור, אין ארץ ישראל קענען זיי דאך אלע שייגעץ שטיק, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געלייגט א ווידיאו קעמערע אין דעם צימער פונעם קינד, און זיי האבן געזען אז ביינאכט קומט דער טאטע און מאכט מיט משכב זכר, ער שטופט אים אריין אין אחור אריין, און זיי האבן געזען אז די מאמע געבט אים עפעס נידלס, עניוועי, מען האט איינגעזעצט דעם טאטן מיט די מאמען, און ס'איז געווארן א גאנצע אישו היינט, מען קען נישט טראסטן א אייגענע פרוי מיט א אייגענע מאן. פרויען געווענטליך האבן זייער שטארק מורא, איך האב געהאט יעצט דא א פאל אויכעט, כ'האב געטוהן אין א שלום בית קעיס, די פרוי האט צוגעקוקט ווי מען מאלעסטעט אירע קינדער, און כ'האב איר געפרעגט נו וואס האסטו נישט געקאלט די פאליס, זאגט זי כ'האב געוואלט קאלן נאר מיין מאן האט געזאגט, האסט אמאל געפילט א בולעט אין דיין העד? דאס העסטו באקומען, פרויען האבן מורא. ס'דא יעצט אויכעט, פון לאנדאן האט מען מיך אפגעקאלט צוויי עסקנים, און זיי האבן געזאגט אז דאס וואס כ'האב געזאגט אויף עקיבא כץ, דאס איז הונדערט פראצענט אמת, און סע טוט לייד אז זיי האבן אים געלאזט חתונה, ווייל איך האב זיי דעמאלטס געווארנט מיט יארן צוריק, דער מענטש דארף נישט קיין אידישע טאכטער. זיי טענה'ן נאר אז זיי האבן א סיסטעם אז ער זאל יא קענען אהיימקומען, אז מ'עט שטעלן א טווענטי פאר אווער פון די טשיילד פראטעקשאן און זיי שלאפן אינדערהיים און ממילא העט ער קענען זיין אינדערהיים, זאג איך אים דו בהמה דו, דעמאלטס האט ער דאך נאך פלייש ווייל די טווענטי פאר אווער פרוי וואס עט דארטן זיצן צי א מאן ער האט דאך ליב מענער מיט פרויען העט ער מיט אים מיט זיי אויך שטופן ער'ט באצאלן אפאר טאלער דעטס נאט א סעלושען די סעלושען איז ער מוז גיין אין דזשעיל אדער על כל פנים אינדערהיים טאר ער נישט זיין אזוי ווי דער דיין דא אין ווילימסבורג. שמעון מאיר לאנדא, מען לאט אים נישט זיין מיט די קינדער, אבער נעמען אים אריין מיט א פראטעקשאן? וואס וואס וועם וועם פאפסטו דא? מען האט יעצט געכאפט פון די עדה החרדית און פון אלע וואס זיי קויפן פלייש אין ארץ ישראל האט מען געכאפט אין זייערע רעסטעראנטס האט מען אריין געברענגט טאנס און טאנס, דריי גרויסע פארטי פוט קאנטעינערס מיט פלייש האט מען אריין געברענגט פון די אראבער, וואס מיינט דען א הכשר? איט דאזענט מין עניטינג, סאו דארטן זיצט נאך א פרוי העט ער האבן נאך אביסל פלייש. נאו וועי. זיי טענה'ן אז ס'איז דא צוויי חברה פון די שמירת הצניעות פון לאנדאן וואס זיי ווילן ביינעם ארויסשלעפן גרויס געלט. זאג איך אים, יא, נו, אלע טוען דאך אזוי. דא ביי אונז איז דען נישט אזוי געווען? מ'איז צוגעגאנגען צו אינגערמאן און מ'האט געשלעפט ביינעם גרויס געלט און אז ער האט נישט געוואלט געבן האט מען געהאט א היטמען און מ'האט אים געשלאגן. זאג איך אים, ביידע טויגן נישט. נישט דיין וועג טויג און נישט זייער וועג טויג. זייער וועג טויג נישט ווייל ס'העלפט גארנישט, ס'איז סתם ארויסצונעמען געלט. און איך האב אים געזאגט, אויב זיי בעטן נאכאמאל אז מ'זאל ארויסשלעפן געלט, זאל מען זיי רעקארדן און גיין צו די פאליס און זיי איינזעצן. דזשאסט ביקאוס זיי הייסן שמירת הצניעות טארן זיי נישט טון אזאלעכע זאכן, אבער דיין וועג טויג אויך נישט, אבער צוריק קומען דא צו אונז, פארשטייסט? ס'איז דא אזא זאך וואס זיי האבן זיך אלע יארן גערופן שמירת הצניעות און זיי האבן אומגעברענגט דאס גאנצע אידישקייט, ממש אומגעברענגט, און ווער האט זיי צוגעהאלפן? די הצלה, די שומרים, די אלע ארגענעזעישאנס, איז לויט ווי איך הער יעצט זאגן, איך נעם זעקס טויזנט פֿיר הונדערט צוויי און דרײַסיק און א האלב דיסקלעימערס, אז די פאליס איז נישט מחיוב ארויסצוגעבן אינפארמעישן אויף דעם שייגעץ, איך הער זאגן אז דאס איז גאר איר בויפרענד, דאס איז געווען א דעליווערי בוי אפשר, אדער האט זי זיי סתם אזוי געקענט, וועגן דעם האב איך געזאגט יעדער זאל האבן... יעדע פרוי און יעדע מאן איז היינט א חפץ חשוד אפילו אויף די קינדער, און אויך האב איך געזען אז די שפיטאל האט אריינגעלייגט א ווידיאו, דאס קינד איז געזונט געווארן אין צוויי טאג, איז דאך א סימן אז מ'האט טאקע געטון מיט דעם קינד וואס מען טאר נישט, דאס האט מען געזען אויף די ווידיאו. קיינער זאל היינט נישט טראסטן די פרוי, און קיינער זאל נישט טראסטן די מאן, און נישט נאר לגבי צו טון סעקשועל זאכן, נאר לגבי אפילו פאר די קינדער אויך נישט. און אמאל איז די פרוי, האט מורא פארן מאן ווייל ער האט איר געסטראשעט מיט א בולעט אין קאפ, וואס איז דאך א מורא'דיגע זאך, סטראשעט אזא א פרוי, און די בהמות פרויען האבן מורא. סא זאגט מיר יעצט די חברה פון לונדון כ'האב געפרעגט ווי אזוי האט מען דאס צוגעלאזט זי זאל אוועק פארן מיט מיט א טאכטער אויף ארץ ישראל און די אלע זאכן און זי טענה'ט אז זי האט ער האט אייביג געטאטשט די קינדער האב איך געפרעגט ווי אזוי לאט מען צו אזא זאך זאגט מען ער די עקיבא האט איהר געסטראשעט אז ער העט איהר הארגענען און די פרויען האבן עפעס אזא פיער. און וואס איז אז ער העט דיך הרג'ענען? דאס לעבן אזוי איז בעסער? און ער העט דיך נישט הרג'ענען, דאס איז נאר געזאגט. קוק מען הרג'עט א יאר לאמיר זאגן פינף צען טויזנט מענטשן, יא אין אמעריקע אינעם גרויסן אמעריקע, ווייסט וויפיל מען סטראשעט? הע! ביליאנס! ס'איז נישט דא אזויפיל מענטשן וויפיל מאל מען סטראשעט, ווייל מען סטראשעט אפאר מאל. אמאל האט איינער גענומען אן איידעם האט מען געזאגט ער קען צען טויזנט בלאט גמרא. פרעגט אים איינער, דו פערד, דו זאג עס נישט נאך, ס'איז אינגאנצן דא צוויי אהאלב טויזנט בלאט גמרא? זאגט ער, ער קען עס דען נאר איין מאל? ער קען עס פיר מאל! יא, מען האלט אין איין סטראשען, עניוועי, ס'א ביטערע חורבן, און ווען א מאן סטראשעט א פרוי אדער א פרוי סטראשעט א מאן, ס'דא די ווידיאוס, מען דארף אריינלייגן יעדער איינער זאל האבן א הידען ווידיאו און אויף איינע פון די באטענס זאל ער האבן א קעמרע. און איך מיין נישט צו ווערן נעסטי נאר וועק אלע אין בוידעם ווייל עטס פירט זיך אויף רשעות'דיג, מ'האט געמעגט טרעפן א שווארצן ביי יענעם אין שאוער, דעט וואס סאמטינג וואס מ'האט געמעגט? וואט א שעים! דאס איז א סימן אז דא איז דא זנות, און דער אינגערמאן איז נאך נישט זיכער אז זיינע קינדער זענען זיינע, און ער זאל גיין מאכן א די ען עי טעסט, און טאמער האלט ער ביים איבערלאזן די פרוי ווייל זי האט נישט קיין טראסט, איז תבוא עליו ברכה, ביקאוז דעטס עבאוט די אנלי טינג וואס ער קען טון, ביקאוז זי איז א טשיטער. יעצט, דאס האט צו טון אסאך מיט דעם וואס ס'קומט אריין אין דער אלטער היים פלעגן די גוים זאגן, דא, כ'מיין דא אין אמעריקע, מען האט געזאגט אסאך יארן צוריק פלעגט מען זאגן, ליסן דער איז א מילק מען עט די דאר, דער מילק מען פלעגט קומען פארטאגס און דעליווערן די מילך, די מאן איז שוין געלאפן צום דזשאב. היינט איז נישט דא קיין מילק מען, נאר ס'איז דא די סטארס. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב געמאכט אסאך אינוועסטיגעישן וועגן די מעשה, וויאזוי ס'איז אז אזא נאקעטער מענטש קומט אריין צו איינעם אין הויז, איז למעשה מען וויל עס אביסל פארגלעטן, און אזוי ווי איך דערצייל דיך נאר נייעס, איך נעם דיך נישט קיין צדדים, איך וויל נאר מען זאל זיך פון יעדע זאך עפעס אויסלערנען, איז למעשה וויל איך נאר זאגן א קליינע הוראה, זיי זאגן אז די מאמע איז בכלל נישט געווען אינדערהיים, זי איז געווען שאפינג, ס'איז דא אזא קראנקהייט זונטאג ס'הייסט שאפינג, און זי האט איבערגעלאזט די קינדער אליין. די קינדער האבן געוואוסט די מאמע דארף קומען, האבן זיי געעפנט די טיר און זיי האבן געבאזט. זיי האבן געזען ס'קומט אריין א נאקעטער שווארצער, זענען זיי געווארן דערשראקן, זענען זיי ארויפגעלאפן צו א נעיבער און מ'האט גראד גערופן די פאליס. ס'קען זיין ס'איז אזוי געשען ווייל עטס קענט זיך דאך די אלע סאקמערע קאקמערע אזיאטישע מעשות קענט עטס דאך. איז וויל איך זאגן, אויב עס איז אזוי געשען אז זי איז א אולד פרענד אוו היז, דעמאלטס דארף. יעדער אריין לייגן א ווידיאו אין שטוב מען זאל נאכקוקן די פרויען ווייל היינט איז נישט דא קיין טראסט, שטעל דיר פאר לעיזער בערלאנד'ס חסידים האבן געשוואוירן אז ער איז זיין משיח און ער איז א נואף פון די גאס, און די זעלבע האט עטס אלע, יענקל בער טייטלבוים מיט זיין ר' באמור, מענדעלע טייטלבוים, די אלע חזירים, אהרן טייטלבוים מיט זלמן לייב טייטלבוים זענען אויך נישט געווען בעסער, כ'זאג ענק נאכאמאל ס'האט מיר געזאגט א איד ער געוואוינט אויף היוז סטריט ער געזאגט אז יעדער האט געוואוסט אין סיגעט'ער מקווה טאר מען נישט גיין ווייל אהרן שווימט דארט ארום, און זלמן לייב האט דאך געהאט זיין בויפרענד אין ווערצבערגער. האט איינער געפרעגט נחמן בראך פארוואס ער גייט נישט צו זלמן לייבן, זלמן לייב איז דאך קעגן אהרן'ען, זאגט ער ווייל כ'האב געלערנט מיט אים אין סיגעט אינאיינעם ער האט געפאטשקעט אין בית מדרש האט זיך נישט געשעמט, אמאל איז דאס געווען די דרך וויאזוי גדולי ישראל זענען אויפגעוואקסן, יעצט און טאמער ווידעראום האט מען איבערגעלאזט די קינדער אליינס, פארוואס האט מען נישט דארפן אריינלייגן א ווידיאו אז די קינדער זאלן זעהן ווער ס'קליקט די בעל, נישט מ'זאל יעדן ענטפערן דעם דעם טיר, האט דאך געקענט דערהארגענען די קינדער אויכעט, א מענטש קען טוהן אזא זאך, האט געקענט רואיג דערהארגענען די קינדער אויכעט, אונז האמיר אזעלכע מעשות, יעדן טאג זעהן מיר דאס אויפן אינטערנעט ווי מ'האט דערהארגעט קינדער, מ'האט זיי בועל געווען און נאכדעם דערהארגעט, ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם, רבותי לערנטס ענק אויס פון דעם, וויאזוי די זאך זאל נישט זיין, אמאל איז געקומען א איד צו ר' הערשל אסטראפאליע. און דער הייליגער רבי ר' ברוכ'ל איז געווען דעמאלטס ביי מוחין דגדלות, בקיצור ער האט אים נישט געוואלט שטערן, זאגט די פרוי איז א מקשה לילד, זאגט ער גיי אהיים ווארעם אן א גרויסן טאפ וואסער, בקיצור די פרוי גייט אהיים און דאס קינד איז געבוירן און זי קומט צוריק אפאר טעג שפעטער געבן א שכח פארן הייליגן רבי ר' ברוכ'ל, בקיצור און זי זעהט ס'איז נישט דער מענטש וואס האט איר געגעבן די עצות, קומט זי צוריק זאגט הייליגער רבי איך בין דא געווען אפאר טעג צוריק, געווען א מקשה לילד, מ'האט מיר געזאגט איך זאל אנקאכן א גרויס.

געזאגט, יהי' אייך שיהי', דאס מוז געטוהן ווערן. איז במילא האב איך געזאגט, קודם זאל זי גיין ווארעמען וואסער, און מינווייל צו האבן אף איר מיינד אז זי האט גרויסע ווייען, ווייל אז מ'איז ביזי מיט עפעס פארגעסט מען די ווייען, און אזוי איז געבוירן דאס קינד. איז די זעלבע דא אויכעט, און יהי' איך שיהי' מוז זיין א ווידיאו, אדער די קינדער מוזן קענען זעהן ווער ס'קומט אריין, זאלן וויסן צו ס'איז די מאמע צו נישט, זאלן וויסן פאר וועם צו עפענען די טיר צו נישט, און אן די אדער הענד אז טאמער ס'איז געווען אז די פרוי האט געוואלט מזנה זיין מיט איינעם האט אויך געדארפט זיין דאס. דער העז טו בי אוט א ווידיאו אז מען זאל זעהן אלעס יעצט כ'האב געוואלט זאגן יעצט איז די הונגער גרויס אין ארץ ישראל און יעדער קומט דא אהער שנארן ס'קומען משולחים עלעווע צוועלעווע ביי דער נאכט און קלאפן אין די טיר וואס פאר א שווארץ יאר האבן זיי אויפצווועקן עלעווע צוועלעווע ביינאכט מענטשן און זיי זענען נערוועז ווייל זיי ווילן דאך מאכן געלט האקן זיי אזוי אין די טיר מ'קען מיינען אז די עף בי איי מיט די סי איי עי מיט די האומלענד סעקיוריטי שטייט ביי די טיר איך וויל זאגן דעם עולם שטעלטס ארויס א צעטל ביינאכט

איי דא נאטינג ראנג? מען זעט זיי זענען נאך אייביג גערעכט. אינטערעסאנט זיי פייטן פאר סיוויל רייטס פארוואס האט קיינער נישט געפייט דא דא כינעזער דא דא פון אלע לענדער אין די וועלט פארוואס דארף קיינער נישט פייטן פאר סיוויל רייטס ווייל זיי ווילן אז זיי זאלן זיין בעל הבתים אויף די ווייסע דאס איז דער חשבון אז מען האט איהם געכאפט מיט עפעס ער האט גארנישט געטוהן ראנג ער איז נאך בעל הבית. יעצט כ'האב עניוועי געוואלט רעדן אביסל, ס'האט זיך געעפנט א סטאר אין בארא פארק וואס הייסט בינגאו, און דארטן אין בינגאו, כ'וויל ענק זאגן א גוטן דזשאוק וועגן בינגאו, אמאל האב איך געמאכט א מקווה, פרעג איך דעם רב, כ'מיין כ'האב עס איבערגעבויעט, פרעג איך דעם רב וויאזוי צאלט זיך אויס די מקווה, כ'זעה דאך נישט דא קיין מתפללים, זאגט ער איך בין די בינגאו ראביי, איינמאל א וואך קומט מען שפילן בינגאו, מיטוואך ביינאכט, און דעמאלטס פאלט אריין אפאר טאלער און פון דעם באצאלט מען מיר, סאו איך בין די בינגאו ראביי, זאגט ער מיר די מקווה איז די בינגאו מקווה, איז וויפיל געלט וואס קומט אריין צוטיילט מען צווישן מיר און צווישן די מקווה, עניוועי האט זיך געעפנט א סטאר און מענטשן זענען ברוגז ווייל ער האקט אונטער די גראסעריס, איך וויל ענק זאגן איך בין אריין מאכן אביסל ריסערטש, איר ווייסט איך בין זייער א נייגעריגער מענטש און איך האב געמאכט ריסערטש, ס'איז דא א סטאר אין וויליאמסבורג וואס ער פארקויפט א באטל סאדע, א אראנדזש, פארקויפט ער פאר טו פארטי ניין. איר הערט? איר ווייסט וואס א רציחה דאס איז? נעמטס דעם זעלבן פאנטא, א גויאישן באטל, ס'האט אויך א הכשר פון די או. יו. און ס'דא נאך אסאך, פעפסי, די זעלבע זאך קאסט א דאלער טווענטי ניין, און אז דו קויפסט א באקס קומט עס אויס א דאלער טען. מען נעמט אדווענטידזש פון עולם מ'ריפט זיי אפ. ס'איז דא זעקס ריפערס וואס זיי ריפן אונז אפ. איינער ציט אראפ די הויזן, איינער די אונטערהויזן, איינער. צו ריפט אונז אפ אן הכשר, די צווייטע ריפט אונז אפ ווייל ס'איז כשר קאסט עס מיט אזוינפיל מער, די דריטע ריפט אונז אפ ווייל מ'דארף אהיימטראגן צו יענעם דעליווערי, איר ווייסט וואס דער דעליווערי איז א חורבן? ווען א מענטש וואלט געגאנגען דאנערשטאג ביינאכט איינקויפן מיט זיין ווייב און מיט אפאר קינדער, אזוי ווי ביי די גוים להבדיל מ'האט אזא וועגעלע מ'לאזט נישט אריין יענעם אין שטוב, דעמאלטס וואלט געקאסט אלעס ממש פעניס אזוי ווי ביי די גוים. פארוואס קאסט ביי אונז אלעס אזוי טייער? ווייל מ'געט אונז סערוויס, און די אידישע טאכטער כאפט נישט, דאס וואס מען געט דיר א דעליווערי, דו געסט א טיפ א האלבן דאלער צו א דאלער, אויף דעם טשארדזשט מען דיר זיבן מאל מער די פרייז אויף יעדע קען. פארשטיי נישט די גאנצע זאך, אידן האבן נישט קיין אייגענע פארמס מיט אייגענע פראסעסינג פלענטס, אלעס ווערט געמאכט ביי די גוים. מען האט מיר געזאגט אז אהרן טייטלבוים מיט זיינע גרויסע כשר'ע בהמות וואס ער האט, אלעס ווערט געפראסעסט ביי מיעל מארט, די אלע די פלעסטיגס, די האר, די סאלאמיס מיט די אלע זאכן. נאר וואס? מ'רייסט שטיקער ביים עולם. דער סוף גייט זיין, איך זאג ענק קלאר, איך בין נישט קיין נביא, דער סוף גייט זיין אז דער עולם גייט אנהייבן צו עסן טרייפות אויכעט, ווייל וויפיל טראסט אונז האמער אין אונזער כשרות ווייסט דאך יעדער, ס'איז אלץ טרייפה, סאו מאכט ער א חשבון פארוואס זאל איך צאלן מיט אזוינפיל מער? דאס רשעות איז אזוי גרויס געווארן אז דו האסט נישט קיין השגה, און עס איז א מורא'דיגע פראבלעם, און ווען ס'זאל נישט זיין די דעליווערי, די דעליווערי נעמט ארויס אסאך ווי מ'זאגט. געלט פון טאש, ווייל וויבאלד ער געט דיר אלע באקוועמליכקייטן, דו דארפסט נישט ארויסגיין, ס'איז נישט דא קיין דעליווערי, ס'איז אלעס א מחיה, סאו די פרוי געט נישט א קוק וויפיל ס'קאסט ביקאויז זי צאלט נישט די ביל, און ווען ס'קומט סוף חודש און דער מאן כאפט א הארץ אטאק, דעטס וואטס העפענינג, און דאס דארף מען וויסן, ס'האט זיך געעפנט א בינגאו, איך ווינטש אים די גרעסטע הצלחה, מען דארף עפענען איינס אין ווילימסבורג אויכעט, די גראסערי סטארס זענען אזוי ווי א. טייקעסטס, ווען איינער האט צוויי דריי און פיר קינדער ער קען נישט באצאלן די בילס, און דאס איז געגנב'עט און נאכאמאל געגנב'עט און נאכאמאל געגנב'עט, כשר'ע פראדוקטן למשל קריעם טשיז מיט אלעם קאסט אין בארא פארק צוואנציג דרייסיג און פערציג צענט ביליגער אויף א שאכטל, פארוואס? ווייל דער בארא פארקער עולם עסט פרענדשיפ, זיי האבן נישט קיין פראבלעם מיט חלב עכו"ם, נעמט מען די פאר אידן וואס זיי ווילן עסן חלב ישראל און מען לייגט אויף זיי ארויף די גאנצע ביל, אין די סוף קענען זיי עס נישט דערטראגן. כ'האב שוין לאנג מסביר געווען א שוחט האט אן עקספענס, ער קאסט אפאר דאלער, דער סלאטערער ביים גוי באקומט אויכעט געלט, ער שיסט, ער האט א בולעט און ער שיסט, סאו פארוואס דארף קאסטן דעם שוחט'ס מיט אזוינפיל מער, ווייל מען דארף מאכן ניקור, מען מאכט דאך עניוועי נישט, מען דארף עס זאלצן, מען זאלצט עניוועי נישט געהעריג, סאו וואס איז דא געשעהן אז מען דארף אונז אויסטוהן נאקעט, כ'האב אמאל. געמאכט א כלי מקוה פאר רב היינימאן אין באלטימאר, האט מיר רב היינימאן געזאגט אזוי, מיין מישן אין לעבן איז אז כשר זאל קאסטן פונקט וויפיל טרייפות, דער איז ריעלי נאו ריזען, ער איז א א רב א בעל המכשיר אן ערנסטער מענטש א גרויסער רב, דער איז נאו ריזען פארוואס א כשר שטיקל פלייש דארף קאסטן מיט אזוינפיל מער וויפיל א טרייפות. ער זאגט, מען שעכט א בהמה, עס איז, איך ווייס, פיר הונדערט, פינף הונדערט פאונד, ס'בלייבט, אזויפיל בלייבט, אביסל פאלט אראפ, די אחוריים מיט אלעם, אבער עט די ענד אוו די דעי, קומט עס אויס א הונדערטסטל פון א פעני פער פאונד. און מען האט אונז געפירט אין באד. ס'איז געווען אמאל א איד דא, וואס האט זיך געשלאגן מיט ליפשיץ, קדם מיט ליפשיץ. ער איז געגאנגען קדם, מען האט פארקויפט א באלאוני סטארי פאר כלל ישראל, אז א רבי איז אים געקומען אין חלום ער זאל פארן אויף קאליפארניע, און מען זאל מאכן כשר'ע וויין, ווייל ס'איז נישט דא קיין כשר'ע וויין, ווייסט דאך יעדער ווען ער קומט אריין פסל'ט ער דעם אנדערן, ממילא פסל'ט ער די ראשונים. בקיצור, און דער גאלאנטע רעבע, גאלאנטע קאקאנטע פאראנטשע טאטאמפא, חלומות זענען דברי שווא, לא מעלין ולא מוריד, נאכדעם איז ער געגאנגען און ס'איז אים אזוי גוט געגאנגען אז ער האט אפגעקויפט אלע אידישע פראדוקטן, גפן איז זיין, די טשאקלעט איז זיין, אלעס איז זיין, און ער נעמט א פרייז אויפן גאלאנטער נוסח, ס'איז אלץ באלאוניס. איך זאג נישט אז ער האט נישט געהאט א גוטן הכשר, ער האט געהאט צעהלימער רב, אבער ליפשיץ האט אויך געהאט א גוטן הכשר. ארויסגעקומען מיט א חלום איז עס געווארן מיסטיקל, ווערט דער עולם משוגע. דאס איז אונזער פראבלעם. נאכדעם רייטן זיי אויף כלל ישראל. מיר דער העלמעצער האט אמאל געזאגט, זאלסט קיינמאל נישט מאכן א מקווה ביי א פריוואט מענטש אין שטוב. דערציילט ער מיר ער האט געמאכט א מקווה ווען ער איז געווען רב אין. קליוולאנד, און דער צווייטער דור האט אים שוין נישט געלאזט באקוקן. ער פלעגט קומען יעדעס יאר. די עלטערן זענען געשטארבן האבן די יונגער נישט געלאזט. זיי זאגן ליסן, ס'איז געווען כשר ביז יעצט, ס'זאל זיין כשר ווייטער. מיר האט ער געזאגט זאלסט קיינמאל נישט מאכן פרייוועט ווייל יענער קען דיך ארויסווארפן. די זעלבע דא אויך. איז א גאנצע מעשה, מען קומט אן מיט א חלום, מען האט א גרויסן חלום אז גאלאנטער רב האט געזאגט ס'איז נישט דא קיין כשר'ע וויין אין אמעריקע און ער זאל גיין מאכן וויין. כ'האב געוואלט פרעגן ווי איז גאלאנטער רב געווען אז ס'איז נישט דא איין שטיקל כשר פלייש? יעצט מען רעדט נישט דא פון אים גאלאנטער חזן. מען רעדט פון ר' שיע בוקסבוים, ווייל קדם איז געווען א תלמיד פון גאלאנטער רב. ווי איז ער געווען צו זאגן אז ס'נישט דא איין שטיקל כשר פלייש אין אמעריקע? די וויין איז אונזער פראבלעם? דער פראבלעם איז די וויין? דאס איז שוין די גרעסטע עבירה? בסך הכל איז וויין. סתם יינם. דאס איז מדרבנן. איך מאך נישט אוועק קיין דרבנן. אבער נבילות און טריפות און חלב און דם, דאס איז איסורא דאורייתא. נו ווי איז דער גאלאנטער רב געווען ער זאל קומען יענעם זאגן אז ער זאל גיין מאכן כשר פלייש? האט ער אים געזאגט אז ער זאל גיין מאכן און ער וועט מצליח זיין. אלס באלאני מיט שטותים וואס האט זיך אויסגעלאזט, היינט איז עס א פרייוועט פעמילי ביזנעס און זיי באגראבן יעדן, דעי'ר טראוינג עווריבאדי אוט אוו ביזנעס, האבן שוין ארויסגעטראגן אזויפיל מענטשן פון ביזנעס פאר גארנישט, פארוואס זאל מען אונז נישט האבן די זכי' אז ס'זאל זיין קאמפעטישן, איינער זאל געבן אביסל ביליגער, נאר דאס איז אונזער הנהגה. קאלט מיך אפ א רב אז ער וויל וויסן פונקטליך וואס איז געווען ביי די מעשה מיט דעם גוי מיט דעם שווארצן, פרעג איך אים למאי נפקא מינה, זאגט ער ווייל ער וויל וויסן וועגן א גט צו זיי מעגן וואוינען, זאג איך אים גיי זיי מעגן אלע וואוינען ווייטער ס'האט זיי גארנישט געשאדט, דער טאהשער רבי דער אלטער איז אים געקומען זאגן א פרוי אז איר מאן האט איר מכשיל געווען זי זאל זינדיגן אזוי ווי מ'זאגט א גרופ. דער מאן האט געברענגט אהיים א חבר, און ער האט געברענגט מיט מיט זיין ווייב, און מען האט געוואוינט אינאיינעם בשותפות, איך מיט זיין ווייב, יענער מיט זיין ווייב, ס'איז געווען א מחיה. טאהשער רבי האט געזאגט מען זאל גיין ווייטער וואוינען, זי האט עס זייער וויי געטון די ווייב, פרויען זענען זייער ערליך, ס'איז א מורא'דיג לייד, זי האט עס נישט געוואלט טון, דער מאן האט איר משוגע געמאכט. עניוועי, די סוף איז געווען אז ער האט געזאגט זאלן גיין ווייטער וואוינען. איך ווייס דער רימניצער רבי זכר צדיק לברכה, איך ווייס פון א פאל, ווי מען האט זיך געהאלטן ביין גט'ן און ער האט געזאגט ניין מען זאל נישט גט'ן, זאגט מען אים רבי זי האט געזינדיגט מיט זנות, זאגט ער די אינגעלייט זענען נישט בעסער, דעמאלטס ווען ער האט עס געזאגט איז ער געווען א ניוקאמער אין אונזער שטאט, ס'האט מיר זייער וויי געטון א רבי זאל אזוי זאגן, בין איך צוגעגאנגען איך האב אים געזאגט די רבי ווייסט דען נישט אז א פרוי זינדיגט מיט עריות איז זי אסורה לבעלה, זאגט ער דער אינגערמאן איז נישט בעסער, האב איך געזען אז אדער ווייסט ער נישט וואס איך רעד אדער ווייס איך נישט וואס ער רעד, איינמאל ווען כ'האב געלערנט די הייליגע גמרא, כ'האב פארגעלערנט דף יומי צען יאר, אנדערטהאלב מאל האב איך געענדיגט ש"ס. מיט ברבים, צוואנציג פינף און צוואנציג מענטשן. איינמאל האב איך געלערנט האב איך געזען אזוי, בזמן שהאיש נקי מעוון העלפט די מים המרים, איש א איש איז נישט נקי מעוון העלפט עס נישט טייטש אזוי, ער לויפט ארום מיט אלע שיקסעס אין שטאט, ער מאכט משכב זכר אין אלע מקוואות, נאכדעם דאכט זיך אים אז זיין ווייב האט געזינדיגט, וויל ער מאכן אויף איר א טעסט, זאגט דער אייבערשטער פיין דער טעסט איז זייער גוט אבער נאר דו מוזט אויך זיין ריין, נאכדעם וואס. טוט זיך אז מ'זעהט אז ס'גארנישט אראפגעפאלן איר בויך, גייט זי צוריק וואוינען מיט איר מאן, איי ס'דאך דא עדים פון קינוי וסתירה, אה אז דו ביסט נישט בעסער איז דער אייבערשטער נישט דיין ווי מ'זאגט מעדעסען, זאל מברר זיין צו זי איז אויך נישט בעסער. יעצט דעמאלטס האב איך פארשטאנען מיט יארן שפעטער וואס דער אמונס'ער רבי האט געזאגט, די אינגעלייט זענען היינט נישט בעסער, אז דו לויפסט ארום זאל זי אויך ארומלויפן, א פרוי קען לאזן א מענטש א גוי א שווארצן, קודם האט ער דאך דיך געקענט דערווערגן. און נאכדעם טאמער וואלסטו געווארן אנגעשוואנגערט פון אים וואלט ער דיר נאכגעלאפן פאר די רעסט אוו היז לייף פאר היז בעיבי, און נאכדעם וויל איך פארשטיין נאך א זאך, מיט וואס האט איר געמאכט זיכער אז ער האט נישט די פינף סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס? האו דו יו דו סאטש א טינג? ברענגסט כאטש אריין א חסידישן יונגערמאן וואס ער האט א ווייב, און דו ווייסט זיכער אז ער וועט מיר נישט אנשטעקן ווייל ווארום ער וואוינט מיט א ווייב, מען קען נישט וויסן זיכער אבער מאר אר לעס קען מען דאך וויסן, ברענגסט אריין א מענטש אף די סטריט, דו ווייסט מיט וועם ער האט געוואוינט א טאג פריער? איטס אנבעליוועבל! און האלט מען אונז שוין טאקע אזוי נידריג כלל ישראל אז א אידישע טאכטער, איך קען זי נישט באט מסתמא איז א שיינע, כ'מיין זי זי זעהט נישט אויס ווי פרענקענסטיין, איין אויג גרויס איינע קליין, און זי הינקט נישט, איי קען אימעדזשין זי איז, כ'מיין עפעס איז זי דאך, און ס'איז בטח בה לב בעלה, איר מאן פארלאזט זיך אויף איר אז דאס איז די ווייב און זי וועט אים ברענגען די קינדער און אויפכאווען און ער גיבט אוועק זיין גאנצן טאג ארבעט מיטן פארדינסט פאר די פרוי. און דאס איז די באלוינונג? דאס איז שוין אנבעליוועבל, אז מ'האלט שוין דא איז עס אנבעליוועבל. מילא ווען ס'איז אן אשת איש און צוקריגט מיט איר מאן און זי האט נישט קיין סעקס, אקעי, עס איז נישט קיין היתר, כ'זאג נישט, באט איט מעיקס טינגס א ליטל לעס אויסזען שלעכט, אבער זי איז מיט אים פארהייראט, זי וואוינט מיט אים, זי לעבט פון אים, ער גיבט איר צו עסן און צו שלאפן און אלעס וואס מ'דארף, אזאנס צו טון? דאס איז אנהערד אף. יעצט זי, אויף איר גנב ברענדעס היטלס, האט ארויס געגעבן א סטעיטמענט אז דאס וואס מען האט איר געטראפן מיט אברהם מיינט נישט זי האט געוואוינט מיט א שווארצן, זי זאגט פוי פוי פוי, העי פארוואס זאל מען דיר גלייבן, און דאס איז אונזער קאמיוניטי, עס קאלט מיך אן א רב אז נאר דער מאן קען וויסן ווער דאס איז געווען, און די רבנים ווילן וויסן וועגן הלכה, און איך בין א חברה'מאן איך זאל עס געוואויר ווערן, האב איך געזאגט דעם רב אזוי, הער אויס, קודם כל האב איך נישט מיט דעם גארנישט, ווייל דא איז נישט קיין טשיילד סעקשועל אביוז. געזינדיגט? דאס איז א פרוי וואס האט געזינדיגט בשאט בנפש, שי נאו וואט שי וואס דואינג, סאו וואי שוד איי געט אינוואלווד אין דיס? ווי קום איך אריין אין דעם? און יעדן זנות וואס דא גייט פאר וויל איך מיך אריינמישן? ס'איז געווען דא א צייט ווען ס'איז געווען אמאל דא עטליכע שוועסטער זענען געקומען פון ארץ ישראל, זייער רבי האט געזאגט זאלן נישט קומען, זענען יא געקומען, זיי האבן געהאט דא א בתי זונות לעבן בארא פארק, מ'האט יעדע נאכט געהאקט דארט שטיקער, יונגעלייט מיט אשת איש. און אלעס איז געווען אויף ווידיאו, און נאכן זומער האט ער אפגעקאלט דער וואס האט געפירט דאס פלאץ האט אפגעקאלט יעדן יונגערמאן אז דו ווילסט נישט דיין ווייב זאל קריגן א קאפי זאלסטו קומען ברענגען צען טויזענט דאלער, דאס איז דען א נייע געים וואס מען שפילט? דאס איז די עלטסטע געים וואס איז דא, און ממילא מיך אינטערעסירט עס כי הוא זה נישט, כ'האב ענק שוין געזאגט צענדליגע מאל, טריי צו העלפן אינעסענט טשילדרען, איז א פרוי זי האט געוויסט וואס זי האט געטוהן, זי האט געוואלט אויסטרייען א דיפרענט באדי א דיפרענט קאלער, נאו פראבלעם, דא איט. און איך וויל דיר זאגן, מ'האט זי יעצט געכאפט, איך ווייס נישט וויפיל יאר זי טוט עס שוין, ווייל דער מענטש ווען מ'האט אים ארויסגעברענגט, דער שווארצער, ער איז זייער קול קאם קאלעקטעד. איט דאז נאט לוק לייק א ברעיק אין, דעטס איט. איז וועגן דעם וויל איך ענק זאגן, עטס האטס ענק געגראבן א גריב, עטס האטס געמיינט אז דעמאלטס ווען א רעביש קינד האט בועל געווען א זעכצן יעריגע שכן, איז געקומען די שומרים און זי האבן אוועקגעטראגן מיט הצלה אין שפיטאל, מ'האט זי אויס. געקלינט און מ'האט געמאכט אלע די ען עי נישט זיין פאר די פאליס, דער קאסובער חזר, דער קאסובער שייגעץ ער יעצט אן אבל, די מאמע האט אים געפגר'ט, הלוואי וואלט זי געפגר'ט פאר זי האט דיך געהאט, האט ער געשריגן אז מ'קען נישט, ער האט געזאגט פארן דעטעקטיוו מ'קען נישט רעדן מיט די מיידל, ס'איז נישט צניעות'דיג, האט ער געזאגט ווייסטו וואס דו וועסט זיצן דארט און דו וועסט רעדן, זאגט ער נאו מ'טאר נישט, דו שייגעץ דו, דו חזר דו רשע דו מנוול דו, דאס איז דער קאסובער חזר בילט ווי א דאגי ווען ער שאקלט די נענועים, הא הא הא. צעשיגענער הונט, ער געקומען א יענקי, געפרעסן וואס נאר דא טריפות אין אמעריקע, איך ווייס נישט ווי כשר די מקווה וואו זיין מאמע געגאנגען איז געווען, אין די בראנקס, איך ווייס שוין היינט גארנישט, און ער וועט אונז זאגן אז מען טאר נישט רעדן מיט א מיידל בשעת מען האט איר גערעיפט, און אונז האמיר אלע געוויסט ווער דאס איז געווען, און ער איז אריין אין סיקסטי סיקס פריסינקט, און מען האט געזוכט פיקטשערס פון בחורים וואס זענען ארום געגאנגען רעיפן מיידלעך, האט די פאליס געלאכט, די פיקטשערס ווער טעיקען אוט ארעדי, מען האט שוין לאנג אוועק געטראגן, סאו ווען עטס האטס געטון די אלע שייגעץ. שטיק יו פעלט גוד אבאוט יורסעלף, עטס האטס מציל געווען א רעביש קינד ער זאל נישט מוזן גיין אין תפיסה, ענד נאו פיל גוד אבאוט יורסעלף אלסא, עטס האטס אנגעארבעט א חורבן אין די גאנצע קאמיוניטי, און יעדער טוט היינט וואס ער וויל, אן אשת איש איז היינט אזא מין היתר פונקט אזוי ווי אלע ענקערע נבילות און טריפות מיט די גט מעושה'ס, סא היינט איז נישט דא ליידער קיין תורה, אונזער הייליגער רבי האט געזאגט די לעצטע תורה איז געווען שובבים, ס'איז געווען פרשת משפטים, פאר ער איז געפארן אויף פלארידע. האט ער געברענגט א מדרש תהלים, די מדרש תהלים זאגט א משל פון א קעניג וואס האט געמאכט א סעודה און ס'איז קיינער נישט געקומען, און נאכדעם האט דער אייבערשטער געזאגט איך מוז ענק מכיר טובה זיין די לעצטע וואס זענען געקומען, ווייל ווען נישט וואלט איך פארשעמט געבליבן, דער אייבערשטער כביכול איז פארשעמט, ער האט געגעבן א תורה, ס'האט געהאלטן גאנץ אסאך יארן ביז יעצט, אריבער צוויי טויזנט יאר, און מ'האט עס געהאלטן מיט מסירות נפש, מ'האט פארגאסן דאס בלוט פון זיך, פון די קינדער, צו האלטן די תורה, היינט איז עס אזא דזשאוק, מ'האט דעם אייבערשטן ארויסגע.

זיך ענדזשויט מיט איר, און נאכדעם איז ער ווייטער געגאנגען, איך האב עס געזאגט אויפן האטליין שוין א צוויי יאר צוריק, זי איז נישט ארגער ווי יענע ווייבל, סאו פארוואס זאל מען יענע געבן סקילה און די אנדערע זאל קענען ווייטער טוהן די אלע זאכן, דעטס איט. עטס האטס נישט אויסגעלערנט דעם עולם תורה און יראת שמים, עטס האטס אויסגעלערנט פאלשע זאכן, יעצט באקומען מיר א טעלעפאן קאל פון א רב וואס ער זאגט מיר דו ווייסט נישט וואס פאר א גוטע זאך דו האסט געטוהן אז דו האסט געמאכט ליצי ליצנות פון דעם גאנצן פראטעסט, נישט געווען קיינער ביהיינד איט. זלמן לייב זאליגע האט מורא צו זאגן א ווארט, ער ווייסט אז ס'שאדט פאר אים, מען מאכט פון אים ליצי ליצנות, האסט געטון א גוטע זאך ווייל ער איז דארט געווען, זאגט ער עס איז כמעט קיינער נישט דארטן, עס איז געווען די משוגע נטורי קרתא און דארט ר' יצחק שטערן, א נארמאלער מענטש איז דארט נישט געווען, האסט געטון א העלדישע זאך, דו האסט אויפגעקלערט דעם עולם, דו האסט נישט וואס צו גיין, ס'איז א פרייוועט ענטרעפרענורס מאכן א פאר טאלער וואס זיי גייען שנארן. סאו עטס וועטס הערן אמאל א סלענג וואס א גוי זאגט, יו נאו די מילקמען עט די דאר, יעצט איז ער די דעליווערי בוי. זיי קומען ארויף צו מענטשן אין שטובער איבערן טאג און זיי זאגן א גוט ווארט, זיי זענען לאטינאוס, זיי האבן אן אנדערע קאלער סקין, אמאל א פרוי פאלס פאר איט, אמאל האט זי נישט גענוג שלום בית מיט איר מאן, אמאל דער אינגערמאן זיצט און זינדיגט אין מאנהעטן און ווען ער קומט אהיים ברויך ער שוין נישט, דעטס וואטס העפענינג, סאו לאמיך ענק זאגן רבותי, ווען כ'האב געהערט די מעשה האב איך גראד געוואוסט ס'טויג נישט, ווייל כ'האב נישט ליב צו רעגירן גראד, ווייל. ס'דויערט צייט ביז ס'פענעטרעיט, באט אז די פרוי גייט זיך פארענטפערן אז די פעקט וואס מ'האט זי געטראפן מיט א ברא מיינט גארנישט, און פונקט איז דער מאן אהיימגעקומען האט ער געטראפן דארטן א גוי וואס ער שאוערט זיך, דעטס פול אוו בעלאוני. איך וואלט ענק געבעטן אן עצה, גייטס אריין צו די פרוי, זאגטס אז ווילטס נעמען א שאוער, זעטס צו זי וועט ענק אפילו לאזן. דאך בעלאוני! צו דעם יונגערמאן זאג איך צוויי זאכן, קודם ער זאל מאכן זיכער אז ער לייגט א הידען קעמרע, ווייל ווען נישט קען זי נאך ברענגען א ממזר, און קען זיין אז זי האט שוין געברענגט, אויף די קינדער זאלסטו מאכן א די ען עי, וועמענס דאס קינד איז איז דיר נישט וויכטיג, מאך זיכער אז ס'איז דיין, טאמער ס'איז נישט דיין, דאמפ איר און האב איר אין בוידעם. יעצט דאס איז אלעס נאר מיין אימעדזשינעישן, העלוסינעישן, אימעדזשינעישן, איך האב נישט קיין עווידענס מער ווי עטץ, איך האב נאר ליב צו אנאליזירן א מעשה. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך. ס'דא דעי מקווה יו עס עי, מענטשן ווילן זיי נישט געבן קיין געלט ווייל מענטשן הערן מיך אויס און זיי פרעגן ווער איז ענקער רב און ווער באקוקט מקווה'ס וואס זיי האבן א פראבלעם. איך האב די לעצטע פיר פינעף וואכן באקוקט מקווה'ס פול מיט פראבלעמען, מען האט אלע געפיקסט ברוך השם. אין ארץ ישראל האב איך געשטעלט א כולל אינגעלייט, זיי גייען ארום, זיי האלטן מיך אין איין קאלן וויפיל פראבלעמס ס'דא, זיי ווילן איך זאל יעצט קומען אויף א חודש צוויי אויסצוסטרעטענען זאכן, איך האב זיי געזאגט איך וועל קומען, יעצט געגאנגען מקווה יו עס עי זיי האבן דאך געזען אז ס'טויג נישט, האבן זיי געזאגט זיי האבן איינעם איטשע טריגער וואס ער איז דער וואס ער געט אכטונג טאמער מען ברויכט פארעכטונגען און זיי זאגן פונקטליך וואס מען דארף פארעכטן. ירמי' קעץ איז אויך אמאל געפארן אויף קאליפארניע כ'האב גע'פסל'ט ביקס א מקווה איז ער אויך געפארן ער געזאגט וואס מען דארף פארעכטן און ס'איז איבערגעלאזט געווארן אומפארראכטן איך בין געווען אפאר חדשים נאך אים און מ'האט ווייטער גענוצט די זעלבע מקווה דאס איז א דזשאוק איך האב פארראכטן דא די לעצטע פאר חדשים פיר אדער פינעף מקווה'ס. נישט קאסטן די געלט און נישט נעמען די געלט ווייל איך נעם נישט פאר ארויפפארן און פאר דארט זיין, ס'האט אריינגעצויגן בערך פערציג טויזנט דאלער, ס'איז אלץ נאר קלייניקייטן, איר ווייסט אז איבערצוטוישן וואסער א בור, כאטשיג דער אייבערשטער געבט דיך אומזינסט די רעגן, ווי נישט וואס קאסט פיר פינעף טויזנט דאלער, דאס דארט זיין, דאס שלאפן דארטן אין א האטעל, דאס האבן א קאר וואס מ'מוז האבן, מ'דארף צולויפן דא קויפן דארט קויפן האום דיפא אלעס, די אלע זאכן קאסטן געלט. און ווילאנג מקווה יו עס עי איז א ביזנעס זענען זיי רשעים ארורים ווייל זיי מאכן ביזנעס מיט די הארבסטע זאך וואס איז דא, לאמיר נישט פארדרייען קיין קאפ דאס איז א א זאך וואס זיי טוען פארן אייבערשטן, זיי ברענגן שוין בריוון וואס זיי האבן ווען מ'האט געגרינדעט אין ארץ ישראל דעם גרויסן מוסד פאר מקווה'ס האבן זיי געברענגט בריוון. ס'איז נישט די זעלבע, דא איז דא אפאר גוטע וועלטי ביזנעס לייט וואס לאזן יעדער זאל מאכן קאמישן, און ס'איז פול אוו באלאוני די גאנצע זאך. איטשע טריגער איז א מגידשיר אין א ישיבה און ער טראגט זיך נישט אראפ אין ערגעץ. דא אין פלעטבוש פלעגט ער יא גיין, ער האט גענומען אויף איין פלאץ ווייס איך וואס האט מען געזאגט טווענטי פייוו טאוזענט דאללערס פאר גארנישט טוהן, פאר געבן אן עצה דא און דארטן, די אלע זאכן קען מען זיי האבן אומזינסט פון אן אנדערע מיט. פליישמאן פלעגט זאגן אז מען מוז אים באצאלן און פאר זיין איידעם אויך. ס'איז געווען א ראבעריי מיט אלעם, אראפ צו געבן רייכע ספרדישע אידן, אבער ווען ס'איז אאוט אוו טאון ווי מען צאלט נישט פארן זיי נישט. איך האב געזען אסאך מקווה'ס וואס מקווה יו עס עי בויט זענען קיינמאל נישט דורכגעגאנגען, כ'האב זיי אפגעקאלט, כ'האב זיי פארגעהאלטן. ירמי' קעץ האט געגאסן א מקווה, איך בין געווען אין דייטשלאנד, זאגט מיר ירמי' קעץ איז דער רב המכשיר, פרעג איך אים האו, ער איז דאך נישט דא, אה אויף די ווידיא האט מען אלעס געוויזן און געזען. וואט א פאני דזשאוק די גאנצע זאך איז דעס איז כריתות ירמי' קעץ פון דיר האב איך געטראכט אביסל העכער ווי דעס כהאב שוין געהאט אפאר מאל אויפן האטליין ביסט געקומען צו מיר דיך לערנען און פראקטיש פון מקוואות אבער נישט אז זאלסט ווערן אזא אויסוואורף האבן זיי גענומען די הייליגסטע זאך און זיי האבן געמאכט פון דעם די בעסטע ביזנעס ס'איז ממש א רשעות ס'זעט שוין אויס פונקט ווי דאס פלייש מילא פלייש איז דא א תאווה מען מוז עסן מען קען נישט נאכקומען ממילא פארשטיי איך נאך עפעס אבער די מקווה קען מען דאך מאכן כשר און בכלל איך וויל פארשטיין. איטשע טריגער איז עפעס א בעל הוראה אויף מקוואות, איך ווייס נישט ביי וועם האט ער געלערנט, ווער האט אים געגעבן א צעטל, פארוואס אז זיין שווער האט אים אריינגעארבעט, דעט דאזענט מין עניטינג, ווער האט עהם געגעבן אז ער איז א בעל הוראה אויף מקוואות, נאר דער אמת איז ווער האט געגעבן פאר אהרן באטרער אז ער איז א בעל הבית אויף פלייש, ס'איז די זעלבע זאך, און דאס איז וואס דא טוט זיך. נישט פליישמאן האט געמעגט טאטשן א מקווה ווייל ער איז געווען א מניוול, א חזיר און נישט באגלייבט אויף א מקווה, און נישט איטשע טריגער מעג טאטשן א מקווה, און נישט יערמי' קעץ, זענען אלע מלמדים מחנכים, איך ווייס זענען אין כוללים, אבער דעט דאזענט מין אז זיי קענען זיצן און געבן ארדערס וויאזוי מ'זאל מאכן מקווה'ס, איך ווייס די כולל וואס איך האב געגרינדעט נעצות, הייסט איך האב עס נישט געגרינדעט, איך האב געזאגט דארט שיעורים, זיי פארן ארום יעדן טאג, זיי גייען שטיין אויף פירע פארטאגס און זיי דאווענען מיט ותיקין, זיי פארן ארום איבעראל און זיי טוישן יעצט די וואסערן איבעראל פון אלע מקוואות, זיי פארן ארום ס'איז יגיעת בשר מיט טלטול הגוף, דא אה, גיי, ס'איז א נייע זאך מקווה יו עס עי, און גנב'נען אפ געלט. און שוין. כ'האב געזאגט אמאל פאר א אינגערמאן ווי גייסטו פאר זיי נאך געלט? זיי וועלן מאכן פסל'ע מקווה, זאגט ער, ער האט צו צאלן קאמישן, דעטס אלל איים קאנסערנד. מ'נעמט אריין ווער ס'וויל גיין נאך געלט, נעם דיר אראפ וויפיל דו ווילסט און פארטיג. ס'דא עפעס א ליובאוויטשער וואס ער האט דעמאלטס געזאגט אז ער גייט העלפן אלע מקווה'ס, העלפט פון זיינע טשעקס האבן געבאונסט, ער האט איבערגעלאזט יעדן מיט ליצנות. די ארץ ישראל'דיגע ועד הארצי האט מענטשן, זיי פארן ארום בייטאג און ביינאכט, מיר האט דערציילט איינער וואס ארבעט ביי ועד הארצי, ער זאגט מיך וועקט מען אויף טווענטי פאר סיקס, ווען מען ברויך זאגט מען יעצט איז דא א מקווה אין דימונה און אין תפרח און דא און דארט און גיי שוין פאר אריבער און קוק דיך אום. נאר דער אמת איז אז דער אהרן באטערער קען ווערן דער רב אויף די פלייש, נאר זיין טאטע חנניה יום טוב ליפא האט געקענט ווערן רב אויף פלייש און ער האט נישט געוואוסט גארנישט וואס טוט זיך, ער איז נישט געווען קיין רב אינדערהיים, ער איז געווען א ליידיגייער, די באטערער שטוב אינדערהיים איז געווען זונות, יעדער ווייסט דאס. און אַז ער האָט געקענט דאָ זיך אױפֿאַרבעטן צו זײַן דער באַלעבאָס אױפֿן פֿלײש, און נאָך דעם האָט אים דער סיגעטער צוגענומען העלפֿט דערפֿון, זעען מיר דאָך װי מע האַלט דאָ. בכלל, איך זאָג אײביק, מע קען נישט מאַכן קײן װעד אױף מקװאות. דו קענסט נישט. דו קענסט נישט קאָנטראָלירן די מקװות װיפֿל אַמאַונט אָף טײַם מע דאַרף האָבן. און טאָמער יאָ, דאַרפֿסטו האָבן צענליגע אײַנגעשטעלטע. און וועגן דעם זאג איך מ'זאל מאכן יעדע זאך לאקאל. ס'דא סטעיטס וואס ס'איז דא איין מקווה, ס'דא וואס ס'איז דא פֿינף, ס'דא וואס ס'איז דא צען. מ'דארף מאכן יעדע סטעיט זאל האבן א יושב ראש, זאל האבן א ועד המקוואות מיט א יושב ראש וואס ער איז א בעל הלכה, וואס ער קען א מקווה, און אלע פון די שטאט זאלן אים קענען פרעגן, און אז מ'ברויך זאל ער ארויפפארן און זיצן דארטן ביז מ'וועט עס ענדיגן, און ביז ס'פילט זיך אן די רעגן וואסער. כ'האב יעצט פארציילט די לעצטע פאר וואכן, איך בין געווען, ס'האט זיך אנגעפילט רעגן וואסער, איך בין געזעסן ביי יעדע מקווה כמעט צוויי וואכן. דאס דאס איז א דזשאוק צו האבן א ועד און דאס איז עס. מען האט זיך מיישב געווען זייער שווער כבד את אביך ואת אמך ס'איז זייער א שווערע זאך. מען האט זיך מיישב געווען מען מאכט א נייע זאך מען מאכט פאדערס דעי מאדערס דעי איינמאל א יאר געט מען עס אפ דעם כבוד. די זעלבע איז מיט יעדע זאך אזוי. מען האט געמאכט א ועד המקוואות ממילא זענען אלע מקוואות אין אמעריקע כשר זענען נאך ארגער פסול ווי זענען געווען אן א ועד און דאס איז א מורא'דיגער חורבן ווייל אן א ועד האט מען געוויסט אז מען דארף זיך וואטשן און מיט א ועד ווייסט מען נישט אז מען דארף זיך וואטשן. זיי ווילן מאכן א ועד זאלן זיי ווייזן ווער ס'איז דער רב און ווער ס'האט איבער געלאזט די גמרא און ער פארט ארום. איך האב דארט אויסגעלערנט אפאר חברה און זיי האבן געזען אז ס'איז צרות ס'איז געווען ממש פסול דאורייתא'דיגע מקווה זיי האבן גערופן רב לאנדא מ'האט געפיקסט איז דא איינער וואס ער הייסט רב שניידער ער איז א חברותא מיט רב שטיינעמאן. האט ער געזאגט פאר רב שטיינעמאן די צרות וואס מען זעהט ביי די מקוואות מיט אלעם, האט ער אים געזאגט ביסט מחויב צוצומאכן א האלבן טאג די גמרא און גיין פארעכטן מקוואות, און אזוי טוט ער טאקע, ער איז א מגיד שיעור און לערנט פאר דף היומי, און א האלבן טאג לויפט ער ארום פארעכטן מקוואות, אוודאי פארטאגס ביז מיטאג, ווייל נאכדעם קומען דאך פרויען, מען קען דאך עס נישט. און ביי אונז איז אלעס א ליצנות, ס'איז אזוי איך האב א מאדערס דעי, איך וויל אפגעבן כבוד איין טאג, איך האב א ועד המקוואות, זיי שנארן גרויס געלט, און איך הער זיי געבן פאר מקוואות א שיבוש, איינער האט מיר געזאגט אז ער האט געוואלט זיי נוצן, האבן זיי געזאגט הער עס מוז הייסן אז אונז האמיר עס דיר געגעבן, זיי האבן אים געוואלט געבן עפעס אפאר טויזנט דאלער, און ווער שמועסט נאך אז טאמער דאס איז דער מצב קענען זיי דאך נישט אריינגיין זאגן א דעה, למשל איך גיי אריין אין א פלאץ איך זאג מיין דעה, ווייסט פארוואס? ווייל איך לאך פון יעדן. איך נעם נישט ביי קיינעם און ממילא קען איך זאגן וואס איך וויל, אבער אז דו הייבסט אן צו נעמען געלט און דו מאכסט מיט זיי קנוניא'ס אונטערן טיש איז האט ער שוין נישט קיין מורא פאר דיר. איך זאג נאכאמאל, אין אמעריקע פעלט אויס ס'זאל זיין איינער זאל בודק זיין מקוואות און אפילו ביי די היימישע עולם און מיינטס נישט אז מענדעלע ראבער קען א מקווה, ער קען גארנישט, איך זע ווער יעצט געוואויר אז ער קען אפילו נישט ציילן חמשה ימים און שבעה נקיים. כ'האב גאר מורא אז זיינע קינדער זענען אויכעט נישט כשר, כ'ווייס שוין היינט גארנישט, כ'זעה דאך וויאזוי מ'פירט זיך אויף. יעצט אמאל האב איך געהאקט אויף זיי אז זיי האבן נישט ווער ס'גייט ארום קוקן מקווה'ס, האבן זיי שוין געמאכט אז יא, איטשע טריגער עט זיצן דא און זאגן א שיעור, און מאכן אפאר טאלער, און ער עט זאגן יעדן וויאזוי עס צו פיקסן. כ'וויל דיך אויסלערנען איין זאך איטשע טריגער, איך האב אין מיין לעבן געפיקסט הונדערטער מקווה'ס, ווען איך בין אוועק, כ'האב געגעבן א פרעסקריפשאן וואס מ'דארף פיקסן, כ'בין צוריקגעקומען פיר יאר שפעטער איז עס געווען נישט געטאטשט. און אַז איך בין דאָרטן געגאַנגען, איך האָב מיר אױסגעטאָן דעם רעקל און איך האָב אָנגעהױבן צו אַרבעטן, האָב איך עס פֿאַרראָכטן. סאָ, בשלמא, אַז דו האָסט נישט קײן ועד האַרצי, װײסט מען אַלע, אַז אױף דײַנע מקװאָות זענען פּראָבלעמען. אָבער אַז דו האָסט אַ גאַנצן ועד האַרצי, און מע מײנט דאָך טאַקע, אַז דאָס איז טאַקע כּשרע מקװאָות, מאַכסטו אַ גרױסן פּראָבלעם פֿאַר כּלל-ישׂראל, דאָס הײסט, דו פֿאַרפֿירסט דעם עולם. סאו דאס אלעס וואס איך פאררעד די גאנצע צייט וואס די שוואכקייט פון דעם גאנצן מקווה יו עס עי איז, פרובירט ער צו פאררעכטן אויף אזא אופן אז דער עולם זאל נישט כאפן אז ס'איז נאך געווארן ארגער דער מצב. דער מצב איז שרעקליך, און גיב דו נישט קיין פרעסקריפשאנס און זעה זאלסט געבן פון דעם געלט וואס דו סקימסט צאם זאלסט נישט לייגן אלעס אין טאש און זאלסט געבן צו פאררעכטן מקווה'ס, איך אליינס בין נישט אזא גרויסער אפערעיטער ווי עטץ. פון דעסטוועגן דאך ווי נישט וואס איך גיי ארום פארעכטן מקווה'ס, יעדע מקווה קאסט אויפן עוורידזש פון פינף ביז צען טויזענט דאלער, די שפעזן ארויף פארן אלעס קאסט געלט, און איך האלט אז ס'טאר נישט זיין קיין ועד, ווייל א ועד נעישאנווייד איז גארנישט ווערד, ס'איז אזוי ווי די או יו. מען געשטאנען און מ'האט געגעבן טריפות, בין איך געגאנגען כ'האב אפגעקאלט בעלסקי'ן, ווער געבט א הכשר אויף סאטמארע בית השחיטה אין מאנרא, זאגט ער וואס הייסט ר' קעצל? זאג איך אים, און עטס זענטס בכלל נישט דארט? זאגט אונזער, ניין, וואס דארף מען איצט דארט זיין, ר' געצל איז פארלעסליך. נאך איך האב אנגעקאלט ר' געצל, וואסערע דאק האט מען געשאכטן, מאסקאווי צו נישט? זאגט ר' געצל, איך ווייס דען, פרעג ר' נוח! נוח איז אויף ענקער פעיראל, איך האב ענק נישט וואס צו פרעגן. דאס איז די לצנות וואס ס'גייט פאר, עסט נאכקוקן גוט יעדן הכשר עסטו זען אז טארסט גארנישט עסן, איז לאמיר כאטש מאכן די מקוואות געהעריג. און די זעלבע האט מען אונז געהאט ווען מ'האט געגעבן פאר צוויי יאר פאר פסח האט מען געגעבן טרייפות אין אלע נורסינג האומס, און אונז האמיר געוויסט דערפון, און דאס האט געגעבן דער רעכניץ, דער איידעם פון בעלסקי, ער האט אפגעטרייפעט אלע אלטע אידן וואס האבן געגעסן א גאנץ לעבן כשר'ס, איז געקומען דער שייגעץ בעלסקי ימח שמו וזכרו ברוך המקום שהרגו, און ער האט געזאגט אז די חשש איז נולד געווארן ערב פסח און ממילא ביז דעמאלטס איז נאך געווען אלעס כשר. א שייגעץ א רשע. אונז האמיר אים געזאגט צוויי חדשים פריער אז אויף אלע בלאגס איז דא אז מ'האט אראפגעריסן usda באקסעס און מ'האט עס צוריקגעטראגן, ער האט אלעס געוואוסט. נאר אזוי ווי ס'געווען זיין איידעם און ער געט גרויס געלט פאר די ישיבה תורה ודעת איז במילא האט מען עס פארשוויגן, מעג מען עסן טרייפות. און כדי ס'זאל נישט ארויסקומען האט מען באצאלט פאר דעם בלאגער, די פעילד מעסייע האט מען אים באצאלט, אזוי האב איך געהערט, אז מ'האט אים געדארפט באצאלן הונדערט פינף און זיבעציק טויזנט דאלער, מ'האט אים געגעבן נאר א דעפאזיט. און נאכדעם האט מען אים געלאזט הענגען, קען זיין מ'האט אים יא באצאלט, דאס איז שוין נישט קיין חילוק. למעשה אבער, מ'האט אים אויסגעקויפט כדי ער זאל מער נישט בלאגן, ווייל מ'האט געוואוסט אז ער וועט בלאגן, אויף זיין בלאג איז געווען פונקטליך די דעיטס פון די אלע טרייפעס וואס מ'האט געשיקט אין די נורסינג האומס חדשים פאר פסח. און אזוי זעט אויס דאס גאנצע הכשר אין אמעריקע, כ'האב אייך שוין געזאגט אמאל, מען שעכט אין זיבן קאנטינענטס אין די וועלט, און אין אמעריקע שעכט מען אויף צענליגע פלעצער, און ס'איז דא איין רב המכשיר דער נירבאטערער, און ער אליינס, ער זיצט אין בארא פארק און ער האט א בית המדרש און ער פארט אין די קאנטרי זומער, ס'איז איין שטיק בלאף אלעס, די שאלה איז נאר עד מתי, ווילאנג גייען מיר אונז דאס צולאזן און ווילאנג וועט דאס דער אייבישטער צולאזן, איז געגאנגען דא דער מענטש האט זיך געעפנט א ארגענעזעישן אויף מקוואות און טוט גארנישט צו די זאך און טוט פאלש און גנב'עט אויף דעם גרויס געלט פונעם ציבור און דער ציבור לאזט זיך. אין ארץ ישראל די ועד הארצי למען טהרת המשפחה האט אלץ געהאט א רב. גערעדט. אדער האט מען געפרעגט רבי שלמה זלמן אויערבאך, איך אליינס האב געהאט אסאך מאל שווערע שאלות אין מקוואות פלעג איך פארן צו אים פון רוסלאנד איך האב מיך דורכגעשמועסט מיט אים, ס'איז געווען צו וועם צו רעדן דא, האסטו וועם וועסטו רעדן דא, וועסט רעדן צו איטשע טריגער, ער פארשטייט צו מקוואות צו גארנישט, ער איז א מלמד, א מגיד שיעור ערגעץ וואו א ישיבה קטנה בחור, דאס איז וואס דא גייט פאר, און אז מ'איז נישט אויפן פלאץ איז יעדע זאך אנדערש. ס'איז נישט דא ווער ס'פירט עס, ס'איז דא עפעס א ביזנעס מאן און מ'מאכט געלט. ס'איז א שאנדע, מ'פירט אריין די מקווה'ס וואס דאס איז יסודן של טהרתן של ישראל פירט מען אריין אזוי ווי מ'פירט פאטעיטא טשיפס פאר קינדער, ס'איז אנבעליוועבל. און ועד הארצי, איך בין זייער נאנט מיט זיי, זיי געבן אויס מיליאנער דאלער, ס'קאסט מיליאנס אוו דאלערס, זיי האבן שלוחים איבעראל, מ'פארט אראפ, מ'וואטשט, מ'קוקט, מ'טוט, ווער קוקט דא, ווער טוט דא, די עיקר איז,

ס'דארף זיין רבנים וואס זאלן פירן דאס און זיי זאלן הייערן די מענטשן זאלן ארומפארן און מען זאל מאכן א פראטאקאל, כ'האב בכלל געזאגט מען דארף פון יעדע מקווה מאכן א פראטאקאל ווען ס'איז געבויעט געווארן, ווער ס'האט עס גע'כשר'ט, צו ר'איז דארט געווען צו ר'איז נאר געווען א יוצא ונכנס, זייער אסאך מאל פארן אינגעלייט ארום און זיי האבן נישט קיין מקווה און כ'קען זיי נישט זאגן זיי מעגן נוצן א געוויסע מקווה ווייל כ'ווייס נישט די היסטערי דערפון. און מען דארף האבן מענטשן וואס זיי גייען ארום פיקסן און מען דארף האבן פאנדס פאר דעם, נישט טאמער ווילט איר וויסן פונקטליך, העט מען ארויסשיקן א מענטש און ער העט אייך זאגן וואס איר דארפט פיקסן. קיינער זוכט נישט, דאס איז דער אמת? די קהילה זוכט נישט צו פיקסן. פרעגט זיי, ווילט האבן א כשר'ע מקווה? זאגן זיי, דעי דאנט קעיר, דעי דאנט העוו איט אין די בודזשעט און זיי האבן עס אין בוידעם. ווייסט וויפיל הונדערטער טויזענטער איך האב שוין געשאפט דא פאר אמעריקאנער מקווה'ס, פאר רייכע מקווה'ס? דעי ריעלי קאדנט קעיר לעס. און דארף מען האבן אז מען זאל האבן א קאנטראל, מען דארף עס אויכעט מאכן פער סטעיט, יעדע סטעיט זאל. האבן אן אבליגעישאן, כ'האב אמאל געהאנדלט, כ'האב איבערגעפיקסט די מקווה דא פאר ר' דוד פיינשטיין אין די לאוער איסט סייד, האב איך אמאל געהאנדלט אז מען זאל מאכן אז די OU זאל נעמען נאך א דריי פערטל פראצענט אויף יעדן הכשר, און זיי זאלן אויסהאלטן כשרות פון מקווה'ס, און ר' דוד'ן איז עס איינגעגאנגען ער האט מיך אראפגעשיקט צו די OU כ'זאל רעדן צו זיי. קום איך אריין פרעגט ער די ערשטע זאך דאס דעט מין דעט יו וואנט טו בי די ראביי טו גאו אראונד אר קען ווי הייער עני אדער ראביי זאג איך אים דו קענסט הייערן עני אדער ראביי וואס ער קען הלכות מקוואות האבן זיי אנגעהויבן צו האנדלען מיט ירמי' קעץ און קעץ האט דאך נישט געהאט דעם דרייוו אז ער זאל ארום גיין און ער זאל מאכן מקוואות ער האט דאך געוואלט זיין א ראש כולל איז בקיצור פאר ר' דוד'ן האבן זיי געזאגט אז מען טוט דערין און פאר מיר האבן זיי געזאגט זיי האבן געטראפן אן אנדערן און ס'איז געבליבן אן גארנישט. ווערט. אזוי ווי אזוי ווי זייער הכשר איז ווערט. או יו גארנישט ווערט. זיי האבן מיר געזאגט אז זיי גייען נאר דארט ווי סאטמאר איז און זיי געבן זייער לעיבל ווייל ר' געצל איז די רב המכשיר נאר ס'האט זיך אויסגעוויזן אז משה גפן, משה וויינשטאק איז די רב המכשיר. און איינמאל איז א טשיקן אדורכגעפארן נישט גע'שחט'ן, די שוחט האט אפגעשטעלט דעם די ליין וואס ס'פארט, האט מען אים ארויסגעווארפן ווייל נאר משה גפן מעג עס אפשטעלן, און ביי אונז איז דען בעסער די מקוואות, מען האט קיינמאל קיינעם נישט אריינגעלאזט, רבי אברהם כץ פלעגט מיך אריינלאזן שטילערהייט און דער דיין דער אויסגעוועפטער שר חיים מנשה האט נישט געטארט אפילו וויסן, ווייל ער האט קיינעם נישט אריינגעלאזט ווייל ער האט געקענט מקוואות ווי איך קען גריכיש, און חוץ פון דעם האט ער נישט געהאט קיין גאטס ער זאל זאגן די קהילה איך וויל אזוי איך וויל אזוי, און מענדל האט אריינגעלייגט אזא גלאז וואס מען זאל נישט קענען זעהן צו די פרויען האבן אייגענע האר, ס'איז א לצנות די גאנצע זאך, און די תמימות'דיגע פרומע פרויען געבן זיך אוועק פון זייער צייט און פון זייער כח און פון זייערע תענוגים פארן אייבערשטנ'ס וועגן, און זיי טרייען זיך מטהר זיין לבעליהן, און ס'איז נישט דא קיין געהעריגע נארמאלע מקווה, מען דארף צונעמען די גאנצע השגחה פון סאטמאר, מען דארף נעמען אלע רבנים פון וויליאמסבורג, גייטס אריין, קוקטס וואס דארט טוט זיך, און מען זאל האבן אז יעדער זאל קענען זאגן זיין מיינונג. שוין, מיט דעם וועלן מיר ענדיגן דערווייל וועגן די מקווה'ס, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן א וויכטיגע זאך, איינער האט מיך יעצט אריינגערופן און ער ווייסט נישט וויאזוי צו הענדלען א קעיס, צו מ'זאל גיין נעמען געלט, און מיט נעמען געלט וועט שוין יענער געזונט ווערן, צו דער וועט אויפהערן צו זיין א נואף, אונז זעמער דאך נעבעך אזוי צומישט, וויל איך אים קודם לאזן הערן וואס ער זאגט, און נאכדעם וועט עטס הערן וואס איך ענטפער אים. געלט איז נישט קיין סעלושען, ווייל דאס געלט שטעלט מען צאם פון קהל'ס קאסע, ער זאל גיין זיצן ווי א טאטעלע, און מען זאל געבן פארן וויקטעם העלפ, הערטס אויס דעם ליין.
א גוטן ר' נחום, איך האב א וויכטיגע שאלה אזוי, איך ווייס פון א אינגערמאן וואס האט מאלעסטעד א בחור, און איך האב אים קאנפראנטעד אויף דעם, און ער האט מיך געזאגט אז ער איז גרייט צוצושטעלן טעראפי פאר די בחור און פאר אלע זיינע וויקטעמס, די בחור איז א חתן, ער גייט חתונה האבן אין אפאר וואכן ארום, מיין שאלה איז צו זאל איך אים אנרופן און זאגן אז די מאלעסטער איז גרייט צו צאלן די טערעפי, אדער אפשר גייט אים דאס אויפברענגען טראומא און סתם שטערן גלייך פאר זיין חתונה. מיין טעלעפאן נומבער איז.
א גרויסן יישר כח קאלער. יעצט איך וויל עפעס מסביר זיין א נקודה, דו ווילסט איך זאל מאכן דא א דריידערל, יענער זאל באצאלן געלט און אויף דעם ארויף וועט מען אים נישט איינזעצן, און ער זאגט נאך ער וועט באצאלן פאר יעדן וועם ער האט מכשיל געווען, ער האט אפילו נישט דאס געלט צו באצאלן פאר איינעם, און נאכדעם די זעלבע איז דאך געשען דא מיט משה טעראריסט א וואס א מסירה. ער האט געזאגט פאר שלזון קום אריבער, איך וועל דיר באצאלן געלט, און דער סוף האט מען אים איינגעזעצט פאר טרייען ארויסצוקוועטשן געלט, דאס איז זייער א הארבע זאך און דו גייסט אויף א ראנג וועי, קודם כל יענער האט נישט דאס געלט צו באצאלן און נאכדעם ער וועט באצאלן צוויי חדשים און נאכדעם וועט ער זיך אויסלאכן, ער וועט זאגן אז יענער האט געוואלט ביי מיר סוחט ממון זיין, וועט מען אים שוין נישט גלייבן, און נאכדעם דער מענטש דארף יעצט סיריעס העלפ, איז במילא אז ער דארף העלפ וואס האסטו ער וועט אויסגעבן אפאר טאלער, ער וועט גיין צאמנעמען אפאר טאלער? שטותים. יעצט איך וויל דיר זאגן נאך א וויכטיגע נקודה, געלט איז נישט די סעלושען, די גאווערמענט געבט אויך געלט צו היילן, די סעלושען איז נישט געלט, די סעלושען איז יענער דארף העלפ און יענער דארף גיין אין דזשעיל, דער נואף, דער וואס האט געטאטשט קינדער, קודם דארף ער העלפ, קודם דארף ער גיין אין דזשעיל און אפזיצן און נאכדעם דארף ער האבן העלפ, און דאס איז מורא'דיג וויכטיג. א מענטש האט געטון אן עבירה, האלט מען אים דריי רגלים און מען שטעלט אויס אז דעם מענטש גייט מען הרג'ענען ווייל ער האט געטון די און די עבירה. יעצט א איד קומט פון צפת און ער פארט גייט אויף ירושלים, און פון באר שבע און ער גייט אויף ירושלים, וואס דארף ער זען אין ירושלים אז דעם מענטש גייט מען הרג'ענען ווייל ער האט דאס און דאס געטון? זאגט די תורה ווייל ובערת הרע מקרבך, דאס מאכט אז יעדער זאל זיין גוט וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד. איז במילא די זעלבע דא אויכעט, געלט איז נישט קיין סאלושען, ס'הייסט לויט דיר קומט אויס אז לייזער קעסטענבוים וואס האט אסאך געלט מעג זיין א נואף, ער איז טאקע געווען און ער איז, און ער מעג זיין א רוצח, נאו וועי, איך וויל דיר זאגן דו ווילסט רעדן צו מיר קענסטו רעדן מיין שפראך, אפאר זאכן דארף דא געטוהן ווערן, דער חתן ווער ס'גייט חתונה האבן, ער איז געווארן מאלעסטעד, קודם דארף ער גיין פאר העלפ פאר ער האט חתונה, נאכדעם דארף ער זאגן די. די ווייב זאלסט וויסן איך בין א פלעט טייער, איך האב אין מיר אסאך אישוס, און טאמער ווילסטו נישט דעם שידוך זאלסטו וויסן לאז איך דיך שוין אפ און אונז זעמער בעסטע פרענדס, ווייל איך דארף נישט איינגיין מיט אזא קראנקן משוגענער און דאס וועט זיין א א גאנץ לעבענדיגן סטראגל אויב מען וועט אנקומען פיר פינף און צען יאר נאך די חתונה, און נאכדעם קענסטו נאך זיין א מאלעסטער פון דיינע אייגענע קינדער, כ'האף זיסט ביסט נעבעך א וויקטעם, ווי נאו די סטאריס, אונז קען מען אייך זאגן דאון די ראוד וואטס גאנע העפען. און נאכדעם דארפסטו זעהן צו די כלה וויל מיט דיר בכלל חתונה האבן. און דו דארפסט וויסן אז אפילו ווען יא אפשר מוזט עטס ווארטן א יאר צוויי דריי און גיין פאר טערעפי. דו דארפסט גיין פאר טערעפי און זי דארף אויך גיין ווייל זי גייט האבן אסאך אישוס. און נאכדעם דארף מען נעמען דעם יונגערמאן און אים אויפפיקן און אים איינזעצן אין דזשעיל ער זאל דורכגיין דעם סיסטעם אזוי ווי יעדער גייט דורך. און דעמאלטס עט זיין גוט אם ירצה השם. אז נישט פרעגסטו מיך אז מען זאל אפשטעלן די חתונה, יענער זאגט ער האט געבן געלט, עי, דער סקווערער רבי האט מיר אויך געוואלט איינרעדן אז ער האט געבן געלט צו היילן דעם הערשי'ס וויקטעם, הערשי ברייער'ס וויקטעם, און איך האב מיך נישט געלאזט, איך האב אים געזאגט רבי דיסט נישט געבן יענעם געלט ווייל די ביסט א ליגנער דיסט געבן צוויי מאל און וועסטו מיד ווערן, דיסט ארויף שיקן צו מיר אן ענוועלאופ יעדע וואך און איך וועל צאלן דעם דאקטער און איך וועל דיר שיקן דעם ריסיט, איז איך וויל דיך בעטן א טובה, אז מען איז שוין אויף א וועג אז מען קומט שוין ארויס, לאמיר גיין די רייט וועי, לאמיר נישט גיין די קרומען וועג, יעצט וויל איך עטס זאלטס הערן. וואס א אינגערמאן באקלאגט זיך וועגן די רבנים, די רבנים זענען דאך ממש משוגע, זיי האבן נישט מורא פאר די תורה צו פארן אייבערשטן, פלעגט זאגן א ליטוואק האט מורא פארן שולחן ערוך נישט פארן אייבערשטן, די רבנים זענען ארגער, זיי האבן נישט מורא נישט פאר די תורה נישט פארן אייבערשטן, זיי האבן מורא וואס דער אנדערער רב וועט זאגן, דאס אלעס. יעצט וויל איך עטס זאלטס אויסהערן, עטס וועט זען ווער עס האט אפגעהארגעט אידישקייט. א גוטן רבי, איך מוז זאגן די רבי א מורא'דיגע מעשה, מיין מאמע האט מיר געזאגט אז אין ניינטין ניינטי אז שי וואז גיווינג בירט אין מענהעטען האספיטעל אן שבת און דארט איז געווען מיט איר א חסידישע וויליאמסבורג פרוי וואס האט אויך געדארפט האבן א בעיבי די זעלבע שבת און מיין מאמע איז געווען יו נאו די הארד לעיבאר וואטעווער שי איז וואקינג אראונד און שי סיס דעט דיס וואמען וואז קרייאינג איז זי צוגעגאנגען צו די פרוי און איר געפרעגט פארוואס וויינסטו האט די פרוי געזאגט וועגן מיין מאן איז נישט געקומען מיט מיך צו די וועגן ס'חילול שבת צו קומען אין א קאר סערוויס

שבתון פאר זיי, און דעם גרינפעלדס טראק האט זיך איבערגעדרייט מיט אלע עסן, לעבן מיין הויז, מען זעט עס אין מיין הויז, איך האב אייך שוין לאנג געזאגט, דער גרינפעלד איז א, ער קאכט און ער האט א קיטשען און ער פארקויפט ביליגער ווי סאטמאר און ער זאגט ער נוצט סאטמארע פלייש, קען זיין רובו איז סאטמארע פלייש, איך וויל נישט אריינגיין יעצט צו דעם, דער טראק האט ארום זעכציג טויזענט דאלער סחורה. יעצט, מען זאגט אז דאס איז געווען גאר די מילכיגע סחורה וואס דאס איז געווען געפרוירן. פיין, ס'גוט הנאה. יעצט איך האלט א יעדער דארף מיט זיך האבן א סמארטפאון ווייל ס'איז געווען א לויער וואס איז אין ריעל עסטעיט מ'האט אים חושד געווען אז ער האט געטאטשט א מיידל פון זעקס יאר און ער האט געטענה'ט איך געב ענק מיין טעלעפאון באקוקטס עט'עט זעהן איך האב געהאלטן אין איין רעדן אויפן פאון איך האב געהאט קלאוזינגס און עט'עט זעהן איך בין בכלל נישט דארט געווען לסוף איז מען געוואויר געווארן אז די מיידל האט זיך טאקע טועה געווען אין איידענטעטי און דער איז נישט דער חזר דער לויער נאר ס'איז גאר אן אנדערער כ'האב שוין גערעדט פון דעם חזר אפאר מאל און עטס האטס געוואלט עס זאל זיין אין די גאס, איך קען באשטיין. ס'איז דא איינער וואס ער הייסט ברוך גאנץ, ער איז פֿינף און צוואַנציק יאר אלט, און ער איז א שטיקל גבאי דארטן ביי מענדעלע, און מען האט אים גענומען אריין פאר חקירות, און ער האט מודה געווען, ער האט מודה געווען אויף זאכן וואס מען האט אפילו נישט געוויסט, ער האט מודה געווען אויף אזאלכע קעיסעס וואס מען האט נישט געוויסט.

שוין, איך האב שוין לאנג אים געהאט אויפן האטליין, איך האב אפגעקאלט אמאל מענדעלען זאל אים ארויסווארפן, האט מענדעלע געזאגט ער האט קיינמאל נישט געהערט אויף אים שלעכטס, פיין יעצט וועט ער אויך נישט הערן, יעצט וועט ער נאר זיין אין תפיסה. יעצט, ס'איז דא א חסידישע בחורים קעמפ וואס זיי עדווערטייזן, סיקינג פימעיל לייף גארד, וואן רום באנגעלאו ענד פוד פראוויידעד, סעווען וואן עיט ניין סעווען טו טרי סעווען סעווען טו, עקסטענטשען טרי. איר פארשטייט, מ'שעמט זיך שוין היינט נישט אפן, אויסער ס'איז א פאוני קאל. יעצט, איך וועל רעדן נעקסטע וואך א גאנץ אריכות וועגן די משוגעים וואס זענען געגאנגען אויף וואשינגטאן, איך וועל זאגן דעם די עפטערמעטס פון די גאנצע גאס, איך וויל נאר נישט יעצט אויפהאלטן ווייל עס קומען נאך אריין נאך אסאך וויכטיגע זאכן. ס'איז געווען, ס'איז דא איזי דזשעט, א פליגער וואס פארט ארום אין יוראפ, און ס'איז געווען חסידים וואס האבן נישט געוואלט זיצן לעבן א פרוי אין א פליגער, און וויל איך ענק זאגן עטס זענטס גערעכט ווייל איך האב אויך נישט געוואלט קיינמאל זיצן, און יעדעס מאל ווען איך האב דעם פראבלעם שטעל איך. מיך אויף און די סטוארדעס זאגן די פליגער העט פארן, האב איך געזאגט אז ס'העט פארן וועל איך שטיין א גאנצן וועג, זאגן זיי זאל מען רופן די משטרה, זאג איך אים רוף די משטרה נאר טו מיר א טובה כ'פיל מיך נישט גוט נעם מיר ארויס מיינע רענצלעך, דעמאלטס ווערן זיי אלע דערשראקן און זעצן זיך דאך אויף אן אנדער פלאץ, קיצור מ'האט זיי געסטראשעט אויכעט אז זיי וועלן זיך נישט אראפזעצן און ווען זיי וועלן אנקומען וועט מען זיי איינזעצן, זיי זענען אנגעקומען אויף יוראפ און זיי האבן געזאגט, וויסן איך בין א אידישער מענטש, איך זאג אייביג. סטוארדעס פרעגט מיך וואס ארט דיך צו זיצן לעבן א פרוי, זאג איך דיר מסביר זיין פארוואס, איך וויל נישט ווערן צוהיצט, דו שטעלסט מיך דא לעבן א פרוי וואס איז זעכציג און זיבעציג, איך וויל נישט ווערן צוהיצט אויף איר, כ'האב אבער אן אנדערן פראבלעם, קודם האב איך א פראבלעם אין די הלכה, מען טאר נישט זיצן לעבן א אישה נידה, מען קלאפט אן, צווייטנס אז כ'קען איינשלאפן לעבן איר, אדער זי וועט ארויפפאלן אויף מיר אדער איך אויף איר, די דריטנס איז נאך ארגער, איך ווייס נישט וואס איר משוגענער קאפ פאלט אויס צו צו פאכען א חסידישן איד, דאס איז דאך אלץ ליגנט, יעצט ווייסטעך. ס'איז אלץ א שקר. יעצט מיינסט נחמיה וועבערמאן האט געטאטשט א מיידל וואס ער האט נישט געוויסט אז מען טאר נישט טאטשן, אה די מיידל האט אזוי געזאגט. פאר דעם האב איך מורא. איך האב נישט מורא פאר די פאר די עבירה, איך האב מורא וואס די וואס די פרוי וועט זאגן. דערציילט אויפן ווילנער גאון, אז עפעס אן אלטע פרוי איז געקומען פרעגן א שאלה פון א הינדל האט ער ארויסגעשפרינגען פון די פענסטער, האבן די תלמידים געזאגט רבי ביסט נאריש זי איז אלט דו ביסט אלט, זאגט ער איך האב דען מורא איך וועל זינדיגן מיט איר? איך האב מורא ווייל עס ריכט איז א איסור דאורייתא. די סקווערער לויפן ארום אז מען האט שוין צוגעשפארט די שול פון ראטענבערג. ס'איז שקר מוחלט, נאר דעם רעבן קענסטו איינרעדן קינדער אין בויך אויכעט. וויבאלד ער הערט יא מ'האט צוגעשפארט האמיר געווינען איז ער צופרידן. און פון דעם זאג איך ענק אזא פנים האט גאנץ טשערנאבל און אלעס וואס דער סקווערער רב האט ענק געלערנט איז אלץ שקר און בלאף הגיונות וואס איז אים בייגעפאלן און דאס האט ער ענק געפיטערט. מ'האט אים פארקויפט אז ס'איז נישט דא מער קיין שול. איז ער געווארן נארמאל און געזונט. יעצט איך וויל זאגן וועגן דעם חברה'מאן, איז געווען א מורא'דיגע זאך דעם וואס מ'האט איינגעזעצט דעם ברך גאנץ, ער האט געמאכט זיינע עבירות אין זיין באבע'ס דירה אין רחוב דבורה הנביאה, און איך הער גאר זאגן ער האט גאר א גבאי פון מענדעלען אויך, איך ווייס צו א גבאי צו נאר א חסיד ס'איז נישט וויכטיג. יעצט וועגן דעם חזריה ראזענבוים איז גרויסע צרות ווייל איך הער ס'איז שוין דא נאך זעקס קעיסעס וואס זיי אלע זאגן אז חזריה האט. האט געפאטשקעט מיט זיי, און שוין, ווען איך האב ענק געזאגט האט עטס נישט געפאלגט, היינט לאך איך פון ענק מענטשן קאלן נו וואס מקען טוהן, וואס הייסט מקען טוהן? איינס פון צוויי זאכן, אין ארץ ישראל געט מען אזאלכע נידלס ער זאל ווערן א סריס, אויף דעם חשבון האט מען דאך אים געשיקט אויף ארץ ישראל, אדער זיין דאך קומען מיט א שער זאל ס'אים אפשניידן, דעטס איט, ווייל ער בלייבט זיצן אין דזשעיל. יעצט דא ענדיגט זיך דער ערשטער חלק, און זייטס מוחל גייטס יעצט צום צווייטן חלק.